א גוט יאהר, ס'לא שבת היום ולא חודש היום, וואס האט עס געמאכט צו מאכן יעצט א האטליין? רבים שואלים לי, אסאך מענטשן פרעגן מיך, וואס איז די שיטה פון ר' משה שטערנבוך און וואס איז די שיטה פון הרב טוביה חוטא זונטאג מאנטאג? וועגן גראבן טויטע, טוביה חוטא זונטאג מאנטאג האט נישט קיין שיטה, ער האט סיקריקים חברה וואס זיי זאגן אים דו מוזט עס טוהן ווען נישט ביסטו אויס רב, האט נישט קיין שום מין הלכה'דיגן גאנג ווייל ער קען נישט לערנען. ער געווען א דיין אין אנטווערפען מען האט מיר דערציילט אז ווען ס'קומען איינער א שלום בית פראבלעם א פאר פאלק האט ער געזאגט קודם מאכטס אן פינעף זעקס קינדער נאכדעם וועט זיין שלום בית איך ווייס נישט וויאזוי אז ס'איז נישט דא קיין שלום בית זאל מען הייסן האבן פינעף זעקס קינדער ווערט מער שלום בית איך פארשטיי עס נישט דער אמת איז רשי זאגט אזוי רשי זאגט אז ס'שטייט דארטן והיו לבשר אחד זאגט רשי על ידי הוולד ווערט מען איינס, אבער ס'מוז נישט זיין אז די עלטערן ווערן איינס, ס'מוז זיין אז דורך די קינדער איז געווארן א איינס ווייל העלפט קאנטריביוט דער טאטע און העלפט די מאמע, אזוי ווי די גמרא זאגט וואס דער טאטע קאנטריביוט אלץ און וואס די מאמע קאנטריביוט אלץ, אבער ס'נישט וויכטיג. עטס ווילטס אז מ'זאל רעדן פון דעם סאבדזשעקט, כ'וועל רעדן דערפון, אבער איך זאג מפורש אז דער רב שטערנבוך איז נישט גערעכט, מ'טאר נישט גראבן, בפרט נאך ווען מ'האט געוואוסט אז מ'גייט. מען האט אפגעקויפט א בית הקברות נאר מען האט געהאלטן ס'וועט זיין אביסל ביליגער פארן עולם, נישט דער עולם וואלט געמאכט די רווחים, אה, די דירות וואלטן געווען די זעלבע פרייז, די פאר סיקריקים חברה דארטן, איך ווייס לאנען, מיט די חברה וואלטן עס געמאכט, און נאכדעם האבן זיי געמאכט נאך א טעות אז זיי האבן נישט גענומען דוד שמידל אז ער זאל עס מפנה זיין, ווייל ווען זיי נעמען אים וואלט קיינער נישט געוויסט, ווייל מיר האט געזאגט משרד העתיקות אז דארט ווי מען וואוינט אין בית שמש, איז אויך געווען פיר גרויסע מערות מיט קברי צדיקים פון נאך בזמן בית שני, מען האט עס שטילערהייט מסדר געווען קיינער זאל נישט וויסן, פארוואס האט דאס דוד שמידל געטון, ער זאל באקומען עפעס כ'געדענק נישט אכצן צו פערצן צו צוויי און צוואנציג דירות פאר דעם, א דירה האט געקאסט דעמאלט צוויי הונדערט טויזענט דאלער. עניוועי, לאמיר אביסל אריינגיין אין דער זאך, ביי אונז ווייס מען ביי אלע מנהגים פון אידישע קינדער איז דא אזא מין זאך אז ס'הייסט כבוד המת, ס'דא ביי מנהגים, ס'דא הלכות. מ'וועט זעהן צוביסלעך. ס'דא אן איסור פון ניתוחי מתים. טאר נישט צושניידן א טויטן. צו א טויטער פיהלט צו נישט איז דא א גרויסע מחלוקת אין דעם. איי שטייט אין די גמרא אז קשה רימה למת כמחט בבשר החי? דאס איז דא וואס האלט אז דאס איז נאר וועגן די בושה, ווייל ביז יעצט האט ער געקענט טוהן וואס ער האט געוואלט, יעצט איז ער אונטער דר'ערד. אבער ס'נישט אז ס'טוט אים פיזיקל וויי. ס'דא א רשבא, די רשבא זאגט אז ס'טוט אים נישט וויי. און ער ברענגט אז טאמער איינער האט געלאזט צוואה מ'זאל אים לייגן בקברי אבותיו, מעג מען ארויפלייגן אויפן סם וסיקרא, ס'איז דא אזא אזא מין סיד, אזא קאלעך וואס עסט אויף דעם גוף, ס'זאל נישט פארשטינקען ווערן, און מ'מעג אים טראגן די ביינער לקברי אבותיו. ס'איז דא אין פיפטן פרק פון אבות איז דא א רבינו עובדיה מברטנורא וואס ער ברענגט דארט צו ביי קשה רימה למת כמחט בבשר החי, איז ברענגט ער דארט צו דעם רשבא, און ער זאגט אז דאס איז אלס בושה. מיט נאכקוקן די זאכן איז אין דעם איז דא א גרויסע מחלוקת דרבוותא צו א מת שפירט עפעס צו נישט. כ'האב אויף דעם א גאנצע אריכות אבער כ'וויל נישט יעצט אוועקגיין פונעם סאבדזשעקט וואס איך בין. יעצט איז אזוי. ניתוחי מתים טאר מען נישט, שטייט אין תשובות חתם סופר יורה דעה סימן של"ו ווייל דאס האט צו טוהן א מיט כבוד המת. מען טאר נישט פוגע זיין בכבוד פון א מת. ס'איז דא א חוב צו באגראבן א מת אין דעם זעלבן טאג וואס ער איז געשטארבן, שטייט אין שולחן ערוך יורה דעה סימן שנ"ז. סעיף א', ס'איז דא א דין אז מ'מעג מטלטל זיין א מת אין שבת און אין יום טוב, כאטשיג ער איז מוקצה, דאס איז אין אורח חיים סימן שי"א איז וועגן מטלטל זיין אום שבת, און וועגן יום טוב מטלטל זיין איז אין סימן תקכ"ו, פארוואס מעג מען אים מטלטל זיין, די עכברים זאלן אים נישט אויפעסן, די זון זאל אים נישט מאכן שטינקען, אזוי שטייט אין. אין די גמרא אויך אז דוד המלך איז אוועק אין שבת, און שלמה המלך האט געשיקט פאר די סנהדרין אבא מת ומוטל בחמה, טאטע איז געשטארבן און ער ליגט אין די זון ער ווערט פארשטינקען, והכלבים מבית אבא רעבים, וואס דאס האט צו טון און דעם קען מען אויך דרש'ענען און דרש'ענען און דרש'ענען אבער דאס איז נישט די מטרה יעצט, על כל פנים האבן אים די חכמים געזאגט מען זאל ארויף לייגן א ככר אדער א תינוק, און א ככר און תינוק מעג מען דאך מטלטל זיין קען מען שוין מטלטל זיין די מת אויך. נאכדעם איז דא מנהגים פון טהרת המת, דאס שטייט אין חיי אדם סימן קנ"ז, סעיף ח. נאכדעם איז דא דער חיוב פון מען זאל נוהג זיין כבוד אין א בית הקברות, ווערט געברענגט אין שלחן ערוך יורה דעה, סימן שס"ד, ביז שס"ח. נאכדעם איז דא א איסור פון לועג לרש, לועג לרש מיינט אז מען טאר נישט לאכן פון אן ארעמאן, מען טאר נישט שפעטן פון אן ארעמאן. איז דער מת קען שוין נישט מקיים זיין תורה מצוות, טאר מען נישט גיין מיט ציצית, מען טאר אין בית החיים מען טאר נישט גיין מיט א ספר תורה און אזוי ווייטער, מען טאר נישט אנטון תפילין ביי א קבר, דאס ווערט געברענגט אין יורה דעה סימן שס"ו, סעיף ב', און אויך אין שלחן ערוך אורח חיים סימן מ"ה, סעיף א'. די אלע דינים זענען געבעיסד אז מען זאל אפגעבן כבוד פאר מתים און מען זאל אויכעט האבן יראה. ס'זאל זיין ס'איז נישט אויב יענער איז געשטארבן קען מען טון מיט אים וואס מען וויל. יעצט עמיר גיין צו די צווייטע סטעפ זאכן וואס איז שייך צו כבוד פון די מתים. איינס איז ארויסצורוימען קברים, גייט ארויסנעמען א קבר פון א מענטש, און אויכעט ארויסצונעמען אידישע קברים, ס'שטייט און ווערט געברענגט. אז רבי עקיבא האט געטראפן א מת מצוה איז ער אים געקומען ברענגען צו באגראבן, האבן אים די חזל געזאגט על כל פסיעה פסיעה ביסטו געווען מתחייב בנפשו, יעדע פסיעה האסטו יענעם געהארגעט נאכאמאל, פארוואס? ווייל דו האסט אים געדארפט באגראבן אויפן פלאץ, א מת מצוה איז קונה מקומו. יעצט איז דא א רשל, זייער א לאנגע רשל, און דער חזון איש ברענגט אים אויך צו פארוואס היינט ווען איינער ווערט געהארגעט למשל, מען האט געטראפן דעם שטארק דארטן אין, איך ווייס וואו מען האט אים געטראפן, אין לאנג איילענד, פארוואס האט מען אים נישט דארט באגראבן איז דאך קונה מקומו? און די זעלבע אויך האט חיילים אין ארץ ישראל, אז מ'שיסט זיי, דארף מען זיי אויך באגראבן אויפן פלאץ, פארוואס איז דא בית החיים פאר מיליטער און אלעס? אזא קשיא איז דא, זאגט דער חזון איש און דער רשל זאגט אז דעמאלטס ווער האט דאס געמאכט אז ס'זאל זיין קונה מקומו, דאס האט דאך געמאכט א תקנה פון יהושע בן נון, יהושע בן נון האט עס געמאכט נאר אין ארץ ישראל ווייל אידן זענען געווען יד ישראל תקיפה, זיי זענען געווען בעלי בתים. טאמער האב איך אבער מורא אז עס וועט איבערנעמען גוים, אדער אמאל עס וועט קומען איינער עס וועט אפקויפן א שטיקל לאנד און ער זעט עס איז דא דארטן א קבר און ער איז א כהן ער וועט נישט וועלן זיין אינוואלווד אין טומאת כהן וועט ער אים ארויסרייסן פון דארט וועט אים אוועקפירן מילא האט מען געמאכט אז די תקנה איז מער היינט נישט קיין תקנה. יעצט, ס'דא א נייע זאך וואס אין ארץ ישראל איז זייער שכיח, ס'איז אין אמעריקע אויך שכיח אבער אין ארץ ישראל זייער שכיח, אמעריקע איז א ניי לאנד, אמעריקע איז צוויי הונדערט און פופציג יאר אלט, כ'מיין די פלאץ איז שוין דא פארדעם אבער סיווילייזד פיפל מיט באגראבן מענטשן מיט אלעם איז זייער, ס'איז נישט צו אלט, ארץ ישראל איז אלט אפאר טויזענט יאר, איז דא חפירות ארכיאולוגיות, נאכדעם איז דא מחקרים, למשל זיי האבן יעצט ארויסגעגראבן. פון דער ערד, די ביינער פון אלכסנדר מוקדון, האט איינגענומען די גאנצע וועלט, און ער איז געשטארבן ביי דריי און דרייסיג יאר, האבן זיי געטראפן אויף זיינע ביינער אז מען האט אים פארסאמט. זיי טרעפן היינט אין די ען עי אסאך זאכן. ס'איז געווען יאסער אראפאט, איז האבן זיי אים אויך ארויסגעגראבן יעצט, ווייל מען טענה'ט אז די ישראלים האבן אים געגעבן א נידל אזוי אז ער זאל ווערן פארסאמט. צו ס'איז אמת צו נישט ווייס איך נישט, ווייל ס'איז געווען מען האט אים געפירט ערגעץ, איך געדענק נישט, אין מצרים צו אין שווייץ צו וואו מען זאל. בודק זיין, און די אוניווערסיטי האט געזאגט ס'נישט זיכער אז מ'האט עס געמאכט. סאו מ'קען נאך הונדערטער יאר און אפילו נאך טויזענטער יאר געוואויר ווערן געוויסע זאכן פון א מענטש. סאו איז דא געוויסע מחקרים. נאכדעם איז דא ראודס, מ'בויעט ראודס. ווער האט געבויעט דעם כביש שש? דער לעוויאוו, גרויסער עושר פון רוסלאנד, ער האט אינוועסטעט פון זיין טאש הונדערטער מיליאנען דאלער צו בויען דעם כביש שש, און ער איז אנגעקומען צו קברים. האט ער זיך אנגעפיפן, נאכדעם איז ער געגאנגען בענקראפ. ער איז היינט נישט קיין ארעמאן, אבער ער איז נישט דער ביליאנער וואס ער איז אמאל געווען. טאר מען די טויטע נישט טשעפען זעהט אויס נאך אלעם. נאכדעם אסאך מאל קויפט איינער אפ א לאנד און ער טרעפט ס'דא טויטע מוז ער, ער וויל עס, ער וויל נישט פארלירן דעם לאנד. יעצט דא ביי די בית שמש איז אנדערש ווייל מען האט געוואוסט מען קויפט א בית החיים, און מען האט זיך אויסגעלאכט ווייל דעמאלטס איז נאך געווען יד ישראל תקיפה. דעמאלטס איז נאך געווען דוד שמידל מיטן פידל מיט די אלע רשעים זענען נאך געווען סיקריקן זענען זיי געווען על הגובה האבן זיי געטון וואס זיי האבן געוואלט סא יעצט זענען מיר גיין ווייטער. דער איסור מפנה צו זיין א מת איז דא אין דעם, קודם כל ס'שטייט ביי שמואל הנביא, שאול המלך איז געווען זייער צולייגט האט מען געמאכט אויס קעניג, ער איז געגאנגען האט ער ארויפגעברענגט מיט א כישוף מאכער שמואל הנביא, דאס ווערט געברענגט אין שמואל א' קאפיטל יוד בית פסוק ט"ו. והיתה יד השם בכם ובאבותיכם, ס'וועט זיין די הענט פונעם אייבערשטן אין ענק און אין ענקער עלטערן, דרש'נט דאך די גמרא אין מסכת יבמות אז דאס מיינט חטוטי שכבי, וואס דאס מיינט איז אז מען וועט נעמען די טויטע און מ'וועט עס ארויסנעמען פון זייער קבר, ס'איז א מורא'דיגע עונש, זאגט דארט די גמרא דאמר מר בעון חיים מתים מתחטטין. אין די זינד פון לעבעדיגע רוקט מען די טויטע. קומט אויס יעצט פון דעם אז לויט די גמרא הייסט דאס א געוואלדיגע מכה. דאס איז א געוואלדיגער עונש ווייל ס'שטייט והיתה יד השם בכם ובאבותיכם דער אייבערשטער וועט ענק שלאגן מיינט עס ארויסצוציען א מענטש פון זיין קבר. קומט יעצט אויס אז ווען דו זעסט מ'רוקט טויטע האט עס צוטון מיט די זינד פון די לעבעדיגע. יעצט איז דא אין שאלות ותשובות שבות יעקב חלק ב' סימן ק"ג זאגט דער בע פ אז מ'איז מחיוב גוזר תענית צו זיין אין א קהילה נאכדעם וואס מ'האט געזעהן אז ס'איז דא חטוטי שכבי, פארוואס? ווייל דאס קומט פון דעם וואס די מ לעבעדיגע האבן געזינדיגט איז עס גורם אז מ'זאל די טויטע גראבן. ממילא דארף מען האבן א שוץ קעגן די סכנה וואס דאס גייט קומען. נאכדעם וואס מען האט ארויסגעגראבן די טויטע, ווייל די טויטע וואס מען גראבט ארויס איז א געוואלטיגער עונש, אבער דאס ווייזט אז ס'איז דא געוואלטיגע זינד. יעצט, אין באר הייטב אין יורה דעה סימן שס"ג סעיף א' שטייט אז וויבאלד ס'טוט זייער וויי פאר די מתים אז מען גראבט עס ארויס, ווערט גע'פסק'נט

און ס'איז זיכער פארשטענדיגט אז פון א מכובד צו א בזוי טאר מען זיכער נישט. איך געדענק כ'האב געלערנט אין וויזשניצער ישיבה, געווען דארט א בחור, כ'מיין כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל דאס איז שוין א מעשה פון פערציג פופציג יאר, און זיין טאטע האט געוואוינט אין רמת גן און ער האט נישט געהאט קיין געלט פאר א קבר, און למעשה אין ארץ ישראל אזוי ווי אונז האמער דא סאושעל סעקיוריטי, האבן זיי אויכעט אזא זאך פאר די אלטע מענטשן, זיי באצאלן. פאר די קבורה, זיי באצאלן דמי קבורה, איז במילא האט מען אים געלייגט אין א בית החיים פון מחללי שבתים, געדענק איך ער איז געקומען אין די ישיבה ווען ער איז געוואויר געווארן נאך די שבעה, ער האט זייער געוויינט, און ער איז צוגעגאנגען און ער האט געפרעגט דעמאלטס צוויי רבנים, קודם האט ער געפרעגט דעם וויזשניצער רב, ער איז געווען דער רב, האט ער געזאגט דאס קען איך דיר נישט ענטפערן, גיי פרעג צוויי רבנים, און ביידע האבן אים געפסקנט אז מען טאר אים נישט ארויסנעמען. הגם ס'ווערט געברענגט אין ספר חסידים און אין אנדערע פלעצער אז מ'האט איינעם געלייגט אין א פלאץ פון נישט ערליכע מענטשן האט ער נישט געהאט קיין מנוחה און ער איז געקומען צו די קרובים אז מ'זאל אים ארויסנעמען און מ'האט אים טאקע ארויסגענומען זעהט אויס דא האבן די רבנים אנדערש געהאלטן יעצט. דער ענין וואס דער באר היטב זאגט אין יורה דעה סימן שס"ג סעיף א' אז ס'איז זייער שווער ס'איז קשה למתים און ס'טוט זיי מורא'דיג וויי טוהן, אז מ'רירט זיי, וועגן דעם טאר מען נישט רירן קיין נפטר נאכן טויט, איז דער טורי זהב און דער שך דארטן אין סימן שס"ג סעיף א', סעיף קטן א', זאגן זיי דער טעם פונעם בלבול איז וועגן דעם שווער ווייל זיי האבן מורא אז ס'איז שוין דער יום הדין, דער יום הדין הגדול והנורא. און דער זכר צו דער זאך איז אזוי, ישנתי אז ינוח לי, אז איך שלאף שוין, דעמאלטס איז מיר שוין גוט האב איך מנוחה. יעצט ביי שמואל שטייט אויכעט, ווען מ'האט די בעלת אוב האט אים אויפגעברענגט, האט ער געשריגן למה הרגזתני להעלות, פארוואס האסטו מיך דערצערנט אויפצוברענגען? יעצט לויט דעם טעם, זאגט ר' דוד אפענהיים, עס ווערט געדרוקט אין שאלות ותשובות חוות יאיר, אז דער איסור פון מפנה זיין א טויטן איז נישט מער ווי א טעם פון דרבנן, ס'איז א דרבנן'דיגער איסור און נישט קיין דאורייתא. ווי אונז ווייסן מיר דעם חילוק ביי דאורייתא צו ביי דרבנן, ביי דרבנן קען מען מיקל זיין אויף געוויסע זאכן, אויכעט נישט יעדער רב קען מיקל זיין, מען רעדט. ווען ס'איז דא א רגלים לדבר פאר וואס מ'דארף מיקל זיין קען מען מיקל זיין און אזוי ווייטער. יעצט די בעלת אוב ווען זי האט אויפגעברענגט שמואל הנביא איז ער אזוי דערשראקן געווארן אז ער האט געמיינט אז ס'איז שוין דער יום הדין הגדול והנורא. יעצט דער רמבן איז דאס מסביר אז ס'איז דא אסאך דריי יום הדין'ס, א מענטש אדם נידון בכל יום און נאכדעם ווען ער שטארבט און נאכדעם ווען משיח העט קומען העט מען נאכאמאל ארויפברענגען. די אלע מענטשן צום דין, און דאס וועט זיין די גרעסטער פחד, דאס קען קיינער נישט דורך גיין. על כל פנים וויאזוי קען דאס זיין, א מענטש איז דאך געשטארבן, זינדיגט ער דאך נישט, איז אז מען האט אים שוין דן געווען אויף די חטאים איז ער דאך שוין אפגעקומען, אין דעם איז דא אסאך וועגן, קודם עס קען זיין ער לאזט איבער גוטע ספרים, איז עס מזכה דעם רבים, לאזט איבער חלילה אפיקורסישע ספרים, איז עס מקלקל דעם רבים. נאכדעם איז די גאנצע מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון אפאר מאל אראפקומען גילגולים, קען זיין דעם גילגול האט ער שוין אלעס מתקן געווען, אבער ס'נאך דא פריעריגע גילגולים און מ'שטעלט צאם אלע מיטאמאל, אויף דעם איז דא סודות איבער סודות התורה, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, אבער למעשה לויט דעם קומט אויס אז דער איסור פון מפנה זיין א מת איז נישט מער ווי א איסור דרבנן. אזוי ווי מ'האמיר שוין צוגעברענגט פריער פון. דער רבי אב האט מיין וואס ווערט געברענגט אין שאלות ותשובות חוות יאיר אז דער איסור פון מפנה זיין א מת איז נאר מדרבנן פארוואס ווייל דאס איז נטור לויט דעם טעם אז ס'איז נישט מער ווי וואס זיי האבן מורא איז עס נישט קיין דאורייסא ווייל ס'איז נישט קיין ניוול המת ס'איז ווי מ'זאגט א פחד יעצט. ס'דא נאך א טעם וואס רוב די פוסקים שרייבן פארוואס מ'טאר נישט מפנה זיין אדער אויפגראבן א מת. יעצט די גמרא איז אין מסכת בבא בתרא דף קוף נון דלת עמוד א. זאגט די גמרא דא אזוי, ס'געווען א מעשה בבני ברק, זאגט רשי וואס איז דאס בני ברק דאס איז א מקום רבי עקיבא, די גמרא זאגט אז זאלסט גיין אחר בית דין יפה לבני ברק, ס'איז רבי עקיבא'ס בית דין, בקיצור, איז דארט דא א מעשה, איינער האט פארקויפט אין זיין טאטענס נכסים און ער איז געשטארבן, שפעטער קומען די משפחה און זיי זאגן די מכירה איז נישט קיין מכירה ווייל דער קינד וואס האט פארקויפט ער איז גאר געווען א קטן און דער דין איז אז א קטן קען נישט פארקויפן, אזוי פסק'נט מען אין דף קוף נון היי עמוד א' און אין שלחן ערוך אז די אינו יכול למכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים ביז ער איז צוואנציג קיצור. ארויסנעמען די נכסים פון די חזקה קען מען נישט ווייל ס'איז דאך פארקויפט, און די לק די פאמיליע האט נישט געטראפן קיין עדים אז זאלן קענען ברענגען אן עדות אז ער איז געווען א קטן, בקיצור וואס טוט מען? מ'איז בודק די שני שערות, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא דער אין בעק ס'זאל נעמען פאר אלע אידישע צרות אן עק, און דארטן אין אוסטראליע איז ער בודק די בחורים וואס זיי מאכן פארן די מצות. צו זיי האבן שני שערות. צוויי בחורים האבן מיר געזאגט זענען אראפ פון וועג פון דעם, זיי האבן זיך אזוי גע'עקלט. עניוועי, ס'איז טשיילד אביוז. בקיצור, ער איז דאך געשטארבן, זענען זיי געקומען צו רבי עקיבא'ן און זיי האבן געזאגט, אונז האבן מיר א מורא'דיגע עצה, אונז'מיר גיין וועמיר אויפגראבן דעם קבר און וועמיר זען צו ער האט שני שערות. ס'איז זייער א פשוט'ע עצה. יעצט דא איז דא א גאנצע אריכות, איך גיי נישט אריין, איך געדענק נאר ווען אונז האבן מיר געהאקט שטיקער אין דעם אוי בבא בתרא, דאס איז געווען אין סענדז סטריט, בום האט מען אריינגעהאקט. קודם איז דא דא א שאלה, אויב די ווארט איז בן עשרים, נו איך פארשטיי נישט, דו זאגסט ער איז געווען א גדול, נו ער קען האבן שתי שערות נאך די דרייצן און נאך אלץ זיין נישט קיין גדול, עניוועי ס'איז דא דא אסאך זאכן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, אויב מ'האט אים געזען אלס א קטן, וויאזוי איז עס צוגעוואקסן אין קבר? איז דא א אינטערעסאנטע רבינו תם, אז ס'קען זיין ווען ער איז געשטארבן איז עס נאר געווען קליינע דינע האר מ'האט עס נישט געזען, און יעצט איז עס נאכן טויט געווארן שווארץ. א מורא'דיגע רבינו תם. אויף קענסער זאגן זיי אויך אזוי, אז מ'האט אויפגעגראבן אמאל א מענטש נאך א דריי פערטל יאר עס איז געלעגן אין די ערד, און ס'האט געוואקסן דער בויך, דער קענסער, דאס איז אזא מין קראנקייט וואס דאס איז פרה ורבה. בקיצור. תוס' קריגט זיך די ר"י קריגט זיך, ס'איז נישט ס'איז נישט יעצט אויף אריינצוגיין, אבער על כל פנים מ'האט אים געוואלט אויפגראבן צו זעהן צו ער איז געווען א גדול צו נישט. ובאו זענען געקומען ושאלו זיי האבן געפרעגט את ר' עקיבא מהו לבודקו לאמיר אויפגראבן דעם קבר און מ'זאל אים בודק זיין, אמר להם האט ער געזאגט אי אתם רשאים לנוולו עטץ טארטס אים נישט מנוול זיין. שוין, ועוד זאגט די גמרא, סימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה, אז קען זיין נאכן טויט איז עס פארענדערט געווארן, איז דער רש"י האלט אין די שיטה אז ס'איז געווען שומא, אזעלכע דינע האר וואס מ'האט נאכנישט געוויסט צו דאס איז שתי שערות, און נאכדעם אין קבר איז עס צוגעוואקסן. הי, שטעלט אייך פאר ווען איך זאג ענק אז די פעדעפייס דארף מען לייגן צוויי ארמס דיסטענס איינער פון צווייטן, זאג איך אייך איך ווייס וואס איך רעד, די נאכן טויט וואקסן זיי אין קבר. עניוועי, אזא גמרא איז דא אין פרק מי שמת אין דף קנ"ד אזוי אויך דעמאלס ווען איך זאג ענק תורה, איך דערמאן זיך סענדז סטריט, אה, האמער אונז געהאקט שטיקער אין די גרויסע רשב"ם'ס, אייאייאיי, עניוועי, יעצט איז זאגן די אחרונים אז. אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט מ'טאר אים נישט מנוול זיין, ברענגט דער חכם צבי אין די שאלות ותשובות חכם צבי סימן מ"ז און סימן נ' אין צוויי פלעצער אז דער טעם איז וועגן ניוול, דאס איז דער אמת'ער און דער עיקר טעם, נישט וועגן דעם וואס כ'האב מורא אז דער בלבול איז ווער איז זייער שלעכט פאר די מתים אז זיי דערשרעקן זיך פון יום הדין, נאר פשוט פון מנוול זיין, עס איז א מורא'דיגע פראבלעם, אזוי זאגט דער חכם צבי. יעצט פסק'נט דארט דער חכם צבי אין ביידע תשובות אין מ ז און סימן נ' אז ס'איז מער ענדערשט אז מ'זאל מטלטל זיין דעם ארון ווי מ'זאל עפענען דעם גולל ווייל אזוי זעט מען דעם מת ווי ער איז פארפוילט ער איז צוגאנגען כ'ווייס נישט צו מ'זעט עפעס בכלל פארוואס זאגט ער ווייל דער טעם פון ניוול איז אסאך הארבער ווי דער טעם פון חרדת הדין יעצט ס'דא אין ציץ אליעזר חלק ה' סימן כ' אות ד'. זאגט ער אז ניוול המת דאס איז שוין יא אן איסור תורה, סטייטש אונז האמער פריער געזאגט למה הרגזתני להעלות ווי שמואל האט זיך געצערנט האסטו נישט געלאזט במנוחה שלאפן דאס איז שוין נאר א דרבנן אבער ניוול המת דאס איז שוין א דאורייתא ממילא האמער צוויי טעמים פארוואס מען טאר נישט אויפגראבן למעשה זיי דערציילן אז ביים אהבת ישראל דעם וויזשניצער רבי'ן מ'האט אים אויפגעגראבן אין ראמעניע האט אים געברענגט אויף ארץ ישראל, און ווען מ'האט אים אויפגעהויבן פון די שיף, דערציילן זיי, עפעס אז איין האלץ האט זיך עפעס א ריק געטאן, אז מ'האט געזעהן נאך ווייסע תכריכים, איז אזוי דערציילט מען, כ'בין נישט ריספאנסעבל, און דער חזון איש האט עס געהערט, האט מען אים געבעטן, האט ער געבעטן דעם אמרי חיים ער זאל אים לאזן, מ'זאל אים ארויסנעמען פונעם ארון פון חוץ לארץ צו ווייזן אז א צדיק. אין רימה שולט בו האט דער וויזשניצער רבי געזאגט ס'איז מיין טאטע און איך לאז אים נישט און איך הער זאגן אז ער האט געפאסט אפשר דרייסיג יאר נאכדעם צוואנציג יאר נאכדעם האט ער געפאסט יעדן דאנערשטאג א תענית דיבור ווייל ס'איז געווען א ענין פון ניוול המת ווייל אפילו ווען מ'זעהט מיט די תכריכים און ס'איז אויכעט א ענין פון ניוול המת לא יראו כבלע את הקודש ומתו ווען מ'שטארבט מ'דעקט צו טאר מען מער קיינמאל גארנישט זעהן איין צדיק בלייבט גאנץ איינער בלייבט נישט גאנץ. יעצט ווען איך האב שוין געזען אסאך מאל ווען מ'האט אויפגעגראבן געוויסע קברים מ'האט זיי געוואלט מפנה זיין, סאו די ווילנער גאון האט מען אויכעט מפנה געווען, מ'האט אים אין פעקט צוויי מאל מפנה געווען, און ווייל די גאווערמענט האט געוואלט דארטן בויען א הייוועי, דער חתם סופר האט מען באצאלט זיבן הונדערט און פופציג טויזענט דאלער מ'זאל עס נישט טאטשן, דאס איז געבליבן אזא מאניומענט. על כל פנים, די ווען מען גראבט אויף, ניינציג פראצענט וואס איך האב געזען, איך האב עס געזען אסאך מאל ווי מען גראבט אויף קברים, מען טרעפט גארנישט, ס'איז קאמפליט עמפטי. ס'איז דא א ביין וואס הייסט נסכוי וואס דאס איז נישט נהנה נאר פון מוצאי שבת און פון מלוה מלכה, אפילו דאס טרעפט מען אויך נישט, דאס ווערט אויפגעגעסן אין די ערד, ס'ווענדט זיך ווי קאלט די ערד איז, ס'ווענדט זיך ווי וואסערע מין ערד ס'איז. איז וואס מען טוט איז, האב איך געזען אסאך מאל, אז מען גראבט אראפ בערך צוויי אדער דריי פיס ארום און ארום, און מען נעמט די גאנצע ערד פון נאכדעם ווי דער נפטר איז געלעגן, ווייל ער איז דאך פארפוילט געווארן, זיין בלוט, זיין פלייש, זיין פעטן, אלעס איז דאך דארטן אריינגעזאפט, איז גראבט מען בערך צוויי אדער דריי פיס פול מיט ערד ארום און ארום, און מען לייגט עס אין א קאסטן, און דאס טראגט מען ווען מען וויל מפנה זיין. יעצט זיי דערציילן, איך האב גערעדט מיט רוסישע אידן וואס זיי דערציילן קלאר אז ווען מען האט ארויסגעגראבן דעם הייליגן ווילנער גאון האט ער געהאט קינקי, האט די בארד געווען קינקי, געדרייטע קליינע אזוי ווי שנירלעך בארד, נישט א גראדע בארד, געהאט אזעלכע קינקי, קינקי, זיי האבן געציילט אסאך שערות, און זיי האבן געזאגט ער איז געווען אזוי פריש אזוי ווי מען האט אים נעכטן אריינגעלייגט, אזוי פארציילן זיי, און מען דערציילט עס אויף אסאך ערליכע אידן דערציילט מען. און אין מונקאטש איז אויך אזוי געווען ווען מ'האט מפנה געווען דעם מנחת אלעזר, און מיטן סטריזשעווער אויכעט, נאר דעם סטריזשעווער האט מען שוין נישט געטראגן דארטן, אין דעם נייעם בית החיים האט מען שוין געלייגט אין אונגווער, ווייל די גוים זענען געוואויר געווארן די באהערדע האבן זיך אפגעווארט די אידן האבן זיי געזאגט גייטס ערגעץ אנדערש, סאו האט ער אנגעהויבן אין מונקאטש און ער געענדיגט אין אונגווער. כ'האב פון אים. צדיקים, ס'מוז נישט זיין צדיקים. ס'איז דא אין מנחת אלעזר ברענגט ער איז אמאל געווען מען האט מפנה געווען עפעס א בית החיים אין לידיטש צו ווי כ'דענק נישט דעם נאמען, זאגט ער כ'האב געטראפן אלע מתים כמעט אלע זענען געווען נישט גערירט נאך דריי פיר הונדערט יאר ליגן אין דער ערד, זאגט דער מנחת אלעזר די גמרא זאגט כל מי שאין בו קנאה אין עצמותיו נרקבות, דארף נישט זיין צו דעם א צדיק יסוד עולם. אז דו האסט נישט קיין קנאה קענען די ווערים אויף דיר נישט שולט זיין. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער, האמער דא שוין די צוויי שיטות, צו ס'איז ניבול המת איז אסור מן התורה, צו ס'איז סתם ווייל לומר הרגזתני להעלות איז עס אן איסור דרבנן. יעצט לאמיר גיין דא צום נודע ביהודה, יעצט האמער דא א מורא'דיגע באמבע, דער נודע ביהודה לייגט אריין א באמבע, דער נודע ביהודה זאגט אז א בית החיים וואס איז עלטער פון אפאר הונדערט יאר מעג מען גיין, א כהן מעג גיין, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, כי אמרו לי הקברנים אין פראג, די באגרעבערס האבן מיר געזאגט אין פראג, אז נאך צוויי הונדערט יאר בלייבט שוין גארנישט, ס'בלייבט שוין נישט אפילו א כזית מן המת, און אפילו נישט קיין עצם, ס'בלייבט פונעם ביין אפילו א קליין שטיקל, ס'בלייבט גארנישט, ס'איז פינישד קאמפליט. אזוי זאגט די נודע ביהודה, אבער באמת איך וויל איך איך בין עפר און טאקע תחת כפות רגליו פון אזא קדוש עליון, איך בין געווען אסאך פלעצער אין אוקריינע, איך בין אויך געווען אין אומאן וואס מען האט אויפגעגראבן, האמיר געטראפן גאנצע גלגולות'ן, האמיר געטראפן אלעס גאנץ, פלייש איז נישט געווען, אבער א ביין איז דאך אויך מטמא, יעצט איך זאל אננעמען דעם נודע ביהודה הלכה למעשה איז אביסל שווער. ווייל עס ווענדט זיך וועלכע קרקע עס איז, קען זיין אין פראג איז א שטארקע ערד אזוי ווי אויפן הר הזיתים איז א גרויסע ענין צו ליגן, ווייל הר הזיתים זאגט מען ס'איז אזוי שטארק די ערד ס'האט אזויפיל צו צומאלן כח אז נאך פֿיר און צוואַנציק שעה שוין דער קערפער די פלייש איז שוין נתעכל הבשר, עניוועי איז יעצט די נודע ביהודה מהדורא קמא יורה דעה סימן פ ט זאגט אז ס'איז נישט שייך דער טעם פון בלבול מתים, דאס וואס שמואל הנביא האט געזאגט למה הרגזתני, וואס דאס איז נאר א דרבנן לויט ווי מ'האט פריער מברר געווען, זאגט ער, דאס איז נאר שייך דעמאלטס ווען ס'איז דא פלייש אויפן מענטש, טאמער ס'איז ביינער וואס ס'בלייבט נישט קיין פלייש, איז נישט שייך דער גאנצער טעם פון בלבול המתים, דעמאלטס ווען מ'האט מיר דערציילט אז מ'האט ארויסגעברענגט דעם. פון רב סרולטשען האט יעדער געזאגט ער איז געווען גאנץ גאנץ גאנץ ווי איך דעמאלטס אין וויזשניץ און מען האט עס פארציילט האב איך געטענה'ט רבותי יו אר אלל בעקווארדס טאמער וואלט ער געווען פארפוילט דורך און דורך און ס'איז שוין נישט דא קיין טראפ פלייש איז שוין נישט שייך דער טעם פון בלבול מתים. אגב ס'איז נאך שייך דער אנדערע זאך אויכעט פון ניוול המת וואס דאס איז אן איסור תורה אבער דאס דארף מען אויכעט וויסן צו ניוול המת וואס דאס איז א איסור תורה צו דאס איז שייך טאמער ס'איז שוין נישט דא קיין פלייש. די נודע ביהודה זאגט ס'איז נישט שייך בלבול מתים. יעצט איך וויל וויסן אויב ס'איז א פאקטע. רב חיים, לאמיר אראפ זעצן רב חיים און פרעגן אויב ס'איז א פאקטע. טאמער נעם איך אן דעם טעם פון ניוול המת, צו דאס איז שייך ווען ס'איז דא ביינער, צו נאר ווען ס'איז דא פלייש, צו אפילו ביי ביינער אויך. דאס איז א שאלה. די נודע ביהודה רעדט נאר פון בלבול מתים. יעצט אויף רב סרולטשען האב איך געזאגט ווען ס'בלייבט ווען אויף אים נישט קיין פלייש וואלט נישט געווען קיין בלבול מתים. צי ס'איז שייך דעמאלטס דער ענין פון ניוול המת ווייס איך נישט. שוין. דער זכר לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא א ספר גשר החיים אות א' סעיף קטן י' זאגט אויכעט קלאר אז הוא הדין שאין בעצמות בלבד איסור של ניוול המת. שוין. יעצט אין ספר שאלות ותשובות ציץ אליעזר ברענגט ער צו דעם נודע ביהודה. זאגט ער אז אפילו די נודע ביהודה וואס ער זאגט אז ס'איז נישט דא קיין פלייש איז נישט שייך קיין בלבול המתים, זאגט ער ער איז עס נישט מחליט אויף א היתר גמור, ער רעדט נאר במקום הדחק און ס'איז דא חשש בזיון דעמאלטס מעג מען, וועגן דעם האט דער אמרי חיים ארויפגעברענגט רב סרולטשען ווייל ער האט געהאלטן אז מיט דער צייט קענען דארטן זיי קענען מפנה זיין, זיי האבן דאך מפנה געווען. טויזענטער בתי חיים, און אין די זעלבע צייט, אונז ווייס מיר די רעבעצן, דעם רבינ'ס רעבעצן אלטע פייגע, זי האט אויך ארויף געברענגט איר טאטן און איר מאמען, ווייל זי האט מורא געהאט ווער ווייסט וואס גייט זיין אין פוילן, גראדע אז מען ברענגט ארויף דארף מען טראגן אויף ארץ ישראל, ווייל דאס מעג מען, שלחן ערוך, נאר וואס, די רעבעצן האט דאך נישט געקענט טוהן אנדערש ווי איר הייליגער מאן האט געהאלטן אז מען טאר נישט טראגן קיין מתים מ'איז עובר אויף א לאו, אינטערעסאנטע זאך, דער קלויזענבורגער רב מיטן רעבן. ביידע האבן תשובות אז און זיי ברענגען דעם זוהר אז ווען מען טראגט א מת אויף ארץ ישראל איז מען עובר אויף א לאו פון לא תטמא את ארצי. מורא'דיגע ווערטער. איך איך האב ענק שוין געזאגט איך האב מיר געקויפט א פלאץ אין ארץ ישראל ווייל איך האב שוקל געווען אזוי אדער וועל איך ליגן דא אויף די פלאר יעדער העט אריין קאפען אין מיר מ'עט מיך זעהן אינמיטן די גאס העט יעדער געבן א שטויס אין מיר. דאס איז איין וועג, און ממילא לכן איז ווערד צוצוגיין, ווייל אזוי ווי אונטער די ערד צוגייט מען יעדער וועט אריינשטויסן אין לאך דאך צוצוגיין, אבער דעמאלטס איז מען דאך נישט יוצא די מצוה אז מען זאל באגראבן אין די ערד, און דאס איז א גרויסער פראבלעם, האב איך געקלערט איז בעסער עובר צו זיין אויף א לאו פון לא תטמא את ארצי, ווי איידערש צו ליגן אויף דער ערד, איך האב עס געטון בדוחק בדוחק בדוחק גדול, נאר דער אייבערשטער איז מיין עדות, איך וואלט עס קיינמאל נישט געטון. ווייל יעדער וויל שטארבן אין זיין שטאט, אזוי ווי שמואל הנביא זאגט, אלך בעירי ואמות בעירי, און מ'קען מיך, איינער קען מיך פאר גוט און איינער קען מיך פאר נישט גוט, אבער מ'קען מיך, איך וועל קומען דארטן אין א שטאט אין ארץ ישראל, מ'קען מיך אפילו נישט, ס'וועט אפילו נישט זיין איינער וואס וועט געבן א שפיי אויף די מצבה, ס'וועט דאס אויך נישט זיין, שטעל דיר פאר. כ'מיין, דאס האב איך אנגעזאגט בצוואה, אז מ'זאל מיר מאכן סיי אן אמעריקאנער מצבה הויכע און סיי א ליגנדיגע. דאס האב איך אנגעזאגט. איך האב אנגעזאגט אז מ'זאל שרייבן וויפיל מער שבחים. ווייל מיר העט זיך נישט צאמזעצן א חברה קדישא פון סאטמער צו וואס, און זיי וועלן זאגן אז הרב טאר מען נישט שרייבן ער האט נישט הוראה, ער האט יא הוראה. איך האב גראדע יא הוראה. נאר ער העט אנהייבן איך האב נישט, דאס האב איך געקויפט ווייל אזוי ווי ער איז געפארן קויפן דער טויבנפעלד איז דאך געפארן קויפן די הוראה, ווייל ער האט דאך געוואוסט ער האט געטאטשט א קינד האט ער דאך געוואלט זיין א רב, א רב מעג דאך, ווען מ'העט אנהייבן הערן. האב איך געלאזט צוואה מען זאל שרייבן אויף אלע זייטן אויף די ארץ ישראל'דיגע מצבה, אויף די אמעריקאנער מצבה, איבעראל זאל מען שרייבן ס'זאל נישט בלייבן איין פלאץ ליידיג. פרעגט מען מיך די מענטשן, נו וואס העט מען דארט שרייבן, זאג איך קען שרייבן אתה יצרת, יקום פורקן, וואס דו ווילסט זאלסטו שרייבן, נאר מען זאל שרייבן ס'זאל זיין געשריבן. קיינער העט מיר נישט גיין זיך איינזעצן אפאר חברה און זיך אראפזעצן און זאגן, דעיס יא און ער איז געווען אין חרם און ער איז אין חרם און ער האט יא געטוהן און ער האט נישט, נאר לאז אפ. פ איך אז שרייבן וואס ס'וועט נאר האבן פלאץ אויף די מצבה. איך האב געהייסן מ'זאל מאכן א הויכע סיקס פוט ס'זאל זיין אויף ביידע זייטן כאטש אויף איין זייט וועט זיין זעקס פיס צו שרייבן אויף די אנדערע זייט וועט זיין נאר פיר פיס ווייל די ארץ ישראל'דיגע מצבה וועט דאך אויך נעמען דארט פלאץ סאו עניוועי. סאו דעיס האט די רעבעצן ארויסגעברענגט איר טאטן ווייל זי האט מורא געהאט און אזוי האבן אסאך אנדערע געטון אז זי האט נישט געקענט ברענגען אויף ארץ ישראל האט זי געמוזט ברענגען אויף אמעריקע. נישטא קיין ברירה. עניוועי, יעצט אבער גיין אביסל ווייטער. דער ציץ אליעזר, גראדע וויל איך ענק זאגן איך ברענג פון ציץ אליעזר ווייל ס'איז געווען אמאל א מעשה איז איינער נעבעך דערטראנקען געווארן אין וואסער, מ'האט געטראפן א גאטשע בענדל, מ'האט געטראפן א נאמבער פון ווער ס'האט עס אים פארקויפט, ווער ס'ברענגט עס אריין, און מ'האט מתיר געווען. די פרוי פון כבלי עיגון אז זי קען חתונה האבן ווייל מ'האט אים נישט געטראפן אינגאנץ די פנים, די דין איז מ'קען נישט מעיד זיין נאר ווען ס'איז דא א פרצוף עם החוטם און דער חוטם איז געווען אפגעהאקט שוין זעהט אויס פיש האבן געגעסן דערפון אדער וואס. עניוועי, און די רבנים האבן נישט געוואוסט וואס צו טוהן, בין איך איך האב געזאגט פאר הרב הגאון ר' אברהם לייטנער מאנטעווידעא רב זכר צדיק לברכה אז ס'איז דא א תשובה אין ציץ אליעזר ביי ארץ ישראל'דיגע מיליטער, אז איינער האט אויך די קאפ האט אים אויפגעפלאצט און אויף די ציין. האט מען גענומען זיין מעדיקל היסטערי פונעם דענטיסט און ער האט עס מתיר געווען. האט ר' אברהם געזאגט ברענג מיר דעם ציץ אליעזר. ביי אונז איז דאך נישט דא די דער ספר. בין איך געגאנגען אין די לייברערי איך האב עס אים געברענגט מיט די קאפי און ער האט געזאגט יא ס'איז נראין דבריו און מ'האט מתיר געווען די פרוי. עניוועי זאגט דער ציץ אליעזר אז קודם זאלסטו וויסן. אז דער נודע ביהודה האט עס נישט געמאכט לכתחילה פאר א היתר נאר ווען ס'איז געווען א במקום הדחק און א חשש בזיון, און אויכעט זאגט ער זאלסט וויסן ס'איז דא זייער אסאך פוסקים וואס זיי קריגן זיך אויפן נודע ביהודה, און ער ברענגט צו דעם ספר גשר החיים פרק כ"ו, אות ה' שרייבט ער אז דער גשר החיים אליינס זאגט אויכעט אז אפילו אויף די ביינער איז אויך דא אן איסור פון בזיון המת, און ער ברענגט זיך א ראיה פון א ירושלמי מועד קטן פרק ב' הלכה ד' אז מען איז נישט מפנה א מת מיט די ביינער. אזוי שטייט קלאר ארויס אין ירושלמי. יעצט. ס'איז דא א ספר פון ר' בנימין הרופא ער איז געווען א תייר א טוריסט ער איז ארומגעפארן ברענגט ער אז ער איז געווען אין חברון, ס'דא אזוי, די גמרא ברענגט אז ווען א מענטש איז מחיוב לאמיר זאגן מיתה, סקילה, שריפה, הרג, חנק, האט מען אים אריינגעלייגט אין א ספעשל בית החיים, הנסקלים און נשרפים און אזוי ווייטער, נאך א יאר איז שוין נתעכל הבשר האט מען אים ארויסגעגראבן און מ'האט אים געטראגן לקברי אבותיו, קברי אבותיו איז די העכסטע זאך וואס ס'איז דא. על כל פנים. ברענגט ער דארט אז ער האט געקומט אמאל אויף חברון האט ער געזעהן ווי הונדערטער און הונדערטער אייזלעך ברענגען אזעלכע וואגאנען, און ער האט געפרעגט וואס איז דאס, האט ער געזאגט, האבן זיי אים געזאגט דאס איז פון גאנץ ארץ ישראל אלע נפטרים וואס זענען געשטארבן, מען האט זיי אריינגעלייגט בקבר אבות אז ס'זאל נתעכל זיין הבשר, נאכדעם האט מען זיי ארויסגענומען און מען האט זיי געטראגן אויף חברון צו די עיר האבות צו די אבות הקדושים וואס זענען אידן, זאגט ער ער האט געזעהן. טויזנטער און טויזנטער אזאלעכע חביות, חביות איז פעסער, וואס די ביינער זענען דארט געלעגט. יעצט קען זיין לויט דעם אז ס'פעלט נישט אויס נאר דער ענין פון קבורה אז ס'זאל זיין נתעכל הבשר, לכאורה לויט די מעשה, אבער יעצט האב איך ענק געברענגט אז ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, ס'איז דא אפילו אן איסור, און לויט דעם שמועסן מיר יעצט אז אויב דער איסור איז בזיון המת איז עס אן איסור דאורייתא אפילו אויף די עצמות אויך. סא יעצט לאמיר גיין אויף די אנדערע זייט, כלך לדרך זו, לאמיר זען די היתרים. אין שולחן ערוך שטייט אסאך אופנים ווען מען מעג מפנה זיין מתים. דער מקור איז די גמרא אין סנהדרין דף מ ז עמוד ב'. איינס איז. אז מען זאל אים באגראבן בתוך שלו, דאס מיינט מען מען מעג ארויסנעמען א מענטש און טראגן לקבר אבותיו, אין שלחן ערוך שטייט אז אפילו פון א מקום מכובד צו א מקום בזוי, למשל ער ליגט איך ווייס אין ארץ ישראל און אויף א שיין פלאץ, און מען טראגט אים אויף נישט אזא שיין פלאץ, מען רעדט נישט אויף חוץ לארץ, מען רעדט אויך אין ארץ ישראל, מעג מען, פארוואס, ווייל שערב לאדם, ס'איז זיס פאר א מענטש שיהיה נוח אצל אבותיו ער זאל רוען ביי זיינע עלטערן. שוין, יעצט איז דא אזוי. אין שולחן ערוך שטייט אויך אז טאמער דארף מען איינעם פירן אויף ארץ ישראל, על מנת לקוברו בארץ ישראל, מעג מען אים אפילו ארויסגראבן פון א קבר אין חוץ לארץ. וויאזוי דאס שטימט מיטן רבי'ן מיט ארץ ישראל ארויפצוטראגן, און וויאזוי דאס שטימט מיטן קלויזענבורגער רב אין דברי יציב, אויף דעם איז דא אן אריכות הדברים. ס'איז דא וואס זיי האלטן אז טאמער האט ער אמאל געוואוינט אין ארץ ישראל איז שוין נישט דא דער לאו, וועגן דעם איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי קויפן קרקע אין ארץ ישראל פארן זיי אהין אויף אפאר טעג, קודם בין איך שוין געווען אין ארץ ישראל, און דאס אז איך פאר אהיים איז נאר צייטווייליג און אז ער שטארבט פירט מען אים צוריק. נאכדעם איז דא נאך כמה כמה זאכן ווען ס'הייסט נישט אז מ'איז עובר דעם לאו. ולא תטמאו את ארצי. איינס איז אז טאמער מ'איז שוין געווען אמאל אין ארץ ישראל איז נישט שייך דער לאו, נאכדעם איז דא נאך כמה וכמה זאכן. יעצט, דער איגרת משה פון ר' משה פיינשטיין יורה דעה חלק ג' סימן קנ"ג שרייבט אז די החלטה צו מ'זאל ארויפנעמען א מענטש נאכן טויט האט גארנישט צו טוהן מיט קיין קהילה און ס'האט גארנישט צו טוהן צו מ'האט אים באגראבן אויף א תנאי, עס האט צו טוהן נאר.

פאר צוואנציג מינוט, א האלבע שעה, עס קאסט פופציג דאלער צו הונדערט דאלער, ס'איז נישט קיין גרויסע עקספענס, נישט יעדער האט די עקספענס, חוץ פון דעם איך זאג אייביג איידער דו זאלסט אויסגעבן די עקספענסעס פאר די אלע זאכן, נעם דאס געלט און מאך חתונה דעם נפטר'ס קינדער מיט אייניקלעך, היינט איז חתונה פון די שווערסטע זאכן וואס איז דא, א דירה צו טרעפן איז נאך שווערער, סאו לאז דיך נישט וואויל גיין. קענסט זיצן רילעקס וואו ס'איז די נפטר און ס'וועט זיין דער בעסטער כבוד המת. שוין. יעצט כ'ווייס דעם סקולענער רעבן האט מען אויכעט אריין געלייגט נאר אויף א תנאי מ'עט אים ארויס נעמען ביז אפאר טעג צו ביז אפאר וואכן קיינער האט אים שוין מער נישט געוואלט מער טאטשן די זעלבע דעם ריבניצער רעבן אויך אבער דעם ריבניצער האט מען נישט געלייגט על תנאי נאר דעם סקולענער האט מען געלייגט על תנאי ווייל זיין רעבעצן ליגט אין ארץ ישראל נאר דעמאלטס ווען ער האט געטראגן רעבעצן אויף ארץ ישראל איז איך מיין די רבי זכרונו לברכה האט נאך געלעבט דעמאלטס, צו סתם די סאטמארער פירער די דיינים זענען זייער ברוגז געווען אויף דעם, נעמסט א נפטר, טראגסט אים אויף ארץ ישראל, דו וואוינסט דא אין א שטאט וואו אונזער הייליגע רבי האט געפסקנט אז ס'איז א ענין פון א לאו, מען רעדט דא פון א לאו ולא תטמא את ארצי, פיי געשריגן. יעצט איז דא נאך א זאך ווען מען מעג ארויס נעמען, טאמער ער איז נישט אפגעהיטן אין דעם קבר, לאמיר זאגן אז גויים קומען דארט אדער ס'איז דא פלעצער וואס איז דא שעקאלן, ס'איז דא אזעלכע חיות, זיי גראבן אריין אין מאנרא, האט מען געליטן אסאך פון דעם יארן צוריק אין בני ברק ווען ס'איז נאך געווען א פארוויסטעניש די גאנצע שטאט פלעגן אויכעט מען פלעגט טרעפן ווי זיי שלעפן ארויס שטיקער פון די טויטע ווייל זיי שמעקן און זיי הייבן אן צו גראבן און גראבן און ביז זיי קומען אראפ דארטן יעצט אסאך מאל איז דא א פראבלעם גוים, מעג מען ארויסנעמען למשל אין יוראפ מען האט פארקויפט פאר גוים די קהילות האבן פארקויפט פאר פעניס די אלע בתי חיים'ס מען האט עס אויסגעווישט. אדער מען האט מורא אז מען וועט גורם זיין א נזק צום קבר, מען וועט אראפ ווארפן די מצבה צו כדומה. נאכדעם איז דא נאך א זאך, טאמער מען טרעפט א קבר אין א פעלד וואס ס'איז נישט זיין, און ס'איז א קרקע גזילה, למשל מען האט אים דארט באגראבן, ס'האט געהערט פאר א מענטש און ער איז געוואויר געווארן אז ס'איז דא א נפטר דארט, גייט ער צו די יורשים און זאגט ליסן נעם אים ארויס, ווען נישט רייס איך אים ארויס, דעמאלטס שטייט אין שולחן ערוך אויף די אלע זאכן אז ס'איז א מצוה מען זאל אים מפנה. האב איך שוין געזאגט אנפאנג ביים שיעור, דער חזון איש און דער רש"ל ברענגט אז א מת מצוה איז נישט קונה היינט מקומו, ווייל עס קען זיין איינער וועט קויפן די פלאץ און ער וועט ארויסווארפן דעם מת. יעצט, די טעם פון די אלע התירים איז ווייל וויבאלד ארויסצונעמען די מת איז פארן טובה פונעם מת איז נישט שייך נישט קיין חרדת הדין, ווייל ער פילט זיך נישט באקוועם ווי ער ליגט, און ס'איז נישט שייך קיין ניוול אדער בזיון. פארוואס? ווייל דער מת וויל מ'זאל אים מפנה זיין. אז ער זאל קענען זיין אויף א רואיג פלאץ. כ'האב א גאנצע אריכות, כ'וויל נישט אין דעם שיעור רעדן פון דעם, ס'שטייט אז וויזוי לאנג מ'דעקט נישט צו דעם קבר איז ווייסט דער מת אלעס וואס טוט זיך. יעצט איז דא א סתירה אין דעם פון צוויי גמרות, א גמרא מיט א ירושלמי, דער גמרא זאגט נאר בשעת ווען מ'זאגט דעם הספד ווען מ'באגראבט אים שוין, מ'דעקט אים צו הערט ער שוין נישט, ס'דא ירושלמי אז ער הערט אפילו דעמאלטס אויך. למעשה די מעשים. ווילן אז זיי זאלן ליגן באקוועם און נישט אונטער א פרעשור. ס'איז א מורא'דיגע זאך. ס'איז דא איז איז דא א ספר וואס מען לערנט אין חודש אלול, ס'איז א מוסר ספר, ס'הייסט עמק המלך, ברענגט ער דארטן אין סוף פונעם ערשטן פרק אז די מתים האבן א מורא'דיגע הנאה אז זיי ליגן מיט א חומה, ארומגענומען מיט א חומה, אז חיות און בהמות קענען נישט פאשען דארט. זאגט ער ווער ס'וויל ער זאל זוכה זיין צו א גוט געבענטשט יאר זאל מאכן זיכער אז ער גייט ארויס אין בית החיים און ער קוקט וויאזוי די נפטרים ליגן און אויב זיי ליגן נישט באקוועם זאל ער בויען פאר זיי א געיט ער זאל טון אלעס וואס מען קען ווייל זיי פילן די גאנצע צייט ווייל די רוח קומט אראפ אויפן קבר די נפש גייט אריין אין גוף און זיי האבן אן ענין פון א תחיית המתים יעדן ערב ראש חודש און יעדן פיפצעטן טאג פון חודש און זיי ווייסן אלעס וואס טוט זיך ארום זיך.

איז נישט דא קיין נעאלאגן, די בית החיים פון די נעאלאגן איז אפגעטיילט, אין אנדערע פלעצער איז עס געווען איין בית החיים, ר' שמשון רפאל הירש האט געזאגט פאר די אלע נעאלאגן פאר די אידן וואס האבן אנגעהויבן צו קומען מיט אים, די ארטאדאקסיע האבן געזאגט אז מען זאל אפילו נישט גיין צו די טאטעס און די מאמעס קבר, אז מען האט אפגעטיילט דעמאלטס די שטאטוס קווא מיט די ארטאדאקסן, די נעאלאגן מיט די ארטאדאקסן. סאו וועגן דעם האבן זיי געגאנגען שטארבן אין סאטמאר, צו ס'איז געווען אנדערע שטעט אויכעט, ווייל מ'האט נישט געוואלט האבן גארנישט צו טוהן מיט די גאנצע שטאטוס קווא מענטשן. סאו בקיצור איז טאמער ס'איז לטובת המת איז נישט שייך נישט קיין חדרת הדין און נישט קיין ניוול און נישט קיין בזיון, ווייל דער נפטר וויל אז מ'זאל אים לייגן אויף א בעסער פלאץ דארטן ווי ס'איז לטובתו. יעצט, ס'איז דא נאך א סיבה. ווען מען מעג מתיר, ווען מ'איז מתיר מען זאל מעגן ארויסנעמען א טויטן און מפנה זיין, טאמער איז עס אויף צו שיצן אויף אנדערע קברים, למשל אז דארטן אין דעם פלאץ איז גורם א נזק, אזוי שטייט אין שאלות ותשובות ארץ חיים, סימן שמ, סימן שין סמך ד'. לאמיר זאגן למשל ס'איז אן אוהל און ס'באהאלטן זיך דארטן גוים צו כדומה מאכט עס א נזק, יעצט ס'איז דא פוסקים וואס זענען מתיר אז מ'זאל מעגן מפנה זיין, וועגן נאנטקייט פון די קרובים אז זיי זאלן קענען כסדר קומען מבקר זיין זיין קבר, אוודאי אז ער ליגט זייער ווייט אוועק העט מען נישט קענען קומען מבקר זיין זיין קבר און מען העט נישט קענען קומען דארט מתפלל זיין. און דעמאלטס האט מען אויך מתיר געווען. ס'איז דא א ספר שאלות ותשובות, שערי דעה, חלק ב', סימן קוף, ער האט דערפון א גאנץ אריכות. יעצט אין שאלות ותשובות איגרות משה, יורה דעה חלק ג' סימן קס ג איז ער מורא'דיג מוחה קעגן דעם און ער איז א מתנגד אז מען זאל מפנה זיין א מת פון אוהייאו אויף ניו יארק אז די קינדער זאלן קענען קומען כסדר וויזיטן. יעצט גיי מיר רעדן וועגן צרכי רבים, צו מען מעג מפנה זיין וועגן צרכי רבים. לאמיר זען וואס דא טוט זיך. ס'איז דא א קבר המזיק את הרבים, למשל ס'איז ביים וועג, און יעדער שפאטעט איין דערמיט, ביינאכט איז נישט געווען לעקטער אזוי ווי היינט, איז אפילו מ'האט אים דארט באגראבן פון באוויסן פונעם בעל השדה, מעג מען אים מפנה זיין, און זיין פלאץ איז טהור, און ס'אבער אסור בהנאה. יעצט
די גמרא.
דער מקור דערפֿון איז אין מסכת סנהדרין דף מ ז עמוד ב'. דאָרטן שטייט אַ מוראדיקע זאַך, אויב ס'איז מזיק את הרבים, זאָגט רשי, וואָס מיינט דאָס? איך האָב געזאָגט פֿריִער אַז מ'שפּאָטעט זיך אָן, ווייל דאָס איז אויך דער פּשט. נאָר רשי זאָגט נאָך טיפֿער, אַז ער שטייט דאָרטן אין מיטן וועג, און ממילא ווערן מענטשן טמא באוהל. און ס'באלד ס'איז מזיק פאר די מענטשן וואס זיי דרייען זיך אויפן וועג אז ס'איז גורם זאלן טמא ווערן, מעג מען מפנה זיין דעם קבר. דאס איז שיטת רש י. דער רמב ם זאגט אזוי ווי איך האב געזאגט לכתחילה אז מ'קען אנשפאטען זיך. אזוי שטייט אין רמב ם הלכות טומאת מת פרק ח' הלכה ה און הלכה ו'. ווייל ער האט געהאט אן אנדערע גירסא אין די גמרא. יעצט הייבט זיך אן א זאך. ס'איז דא שאלות ותשובות רבי עקיבא אייגער וואס ער שרייבט פאר רבי יעקב פון ליסא. עס איז נתיבות המשפט. ס'איז אין פסקים סימן מ ה. שרייבט ער אזוי. שכמו כן מותר לפנות את הקברים לצרכי הרבים. מ'מעג מפנה זיין קברים פאר צרכי הרבים.

טוט זיך פארשטיין וויאזוי דער שמידל קען גראבן טויט צענדליגע יארן טויזענטער טויטע. כאטש עס איז געווען א בית הקברות דרבים און מדעת רבים האט מען עס געמאכט, מכל מקום לצורך רבים שרי לפנויי. יעצט אויך דער גאון ר' דוד אפענהיים האט געשריבן א תשובה ווערט צוגעברענגט אין שאלות ותשובות חוות יאיר דף רמ ו, שטייט קלאר אין זיינע ווערטער שמותר לפנות את הקברים לא רק משום. נזק הרבים, און מ'מעג מפנה זיין קברים נישט נאר וועגן נזק הרבים, אלא אף לשם צרכי רבים, נישט נאר ווען ס'איז מזיק דעם רבים, אזוי ווי מיר האבן פריער געזאגט אין די גמרא אין סנהדרין דף מ ז עמוד ב', אז ווען ס'איז מזיק דעם רבים, נאר אפילו לצרכי רבים מעג מען אויך. יעצט אויב מ'דארף דא בויען א שטאט פאר יונגעלייט,

דאס זאגט דער הייליגער רבי עקיבא אייגער אין די תשובה, דער רבי יעקב פון ליסא דער נתיבות המשפט האלט אזוי, און די זעלבע האלט דער חוות יאיר און הרב דוד אפענהיים. דא איז נאר די שאלה וויבאלד זיי האבן געוויסט לכתחילה אז זיי קויפן א בית החיים זאל זיין ביליגער, דאס איז די בגידה וואס זיי האבן געטוהן. יעצט אויב אזוי אונז געפין מיר נאך א חידוש פון זיינע ווערטן, נישט נאר ס'איז מותר מפנה זיין א קבר יחידי לצרכי רבים, א לכאורה ווייזט דאך אויס נאר א קבר יחיד, זאגט ער ניין, דער זעלבע דין איז מען מעג מפנה זיין א בית הקברות. יעצט דער צווייטער חידוש אז מען מעג א גאנצן בית הקברות מפנה זיין, דאס איז נישט ווי ר' משה פיינשטיין וואס ער זאגט אין די אגרות משה יורה דעה חלק ג' סימן קנ א, שרייבט ער שפינוי בית עלמין שלם שהוא ציבור מסתבר שאסור בכל אופן אפילו לטובת המתים לויט ר' משה פיינשטיין איז נישט דא קיין היתר אפילו לטובת המתים טאר מען א גאנצן בית החיים נישט אויסרייסן איי דארטן אין די גמרא שטייט דאך אז א קבר מעג מען יא איז זייער פשוט דארט רעדט מען פון א סינגל קבר מען רעדט נישט פון א בית החיים מ'רעדט פון א קבר המזיק את הרבים, דעיס מעג מען. האמער שוין דא א גאנצע מחלוקת וויאזוי ס'בויעט זיך אויף דא דער בנין. יעצט, רבי עקיבא אייגער שרייבט די צוויי חידושים. איינס שרייבט רבי דוד אפענהיים דאס ווערט געדרוקט אין סוף שאלות ותשובות חוות יאיר, דארט איז ער דן. אז מען וויל אויפגראבן לשם מאכן א גרעסערן בעסמעדרעש, און אינמיטן מאכן גרעסער די בעסמעדרעש איז נתגלה געווארן אז ס'איז דא קברים ביין עק פון בעסמעדרעש, איז ר' דוד אפענהיימער איז עס מתיר מען קען אלעס אוועקרוקן וועגן עטליכע טעמים, און ער שרייבט אויכעט ווייל ס'איז א מזיק את הרבים, פארוואס ווייל ס'וועט נישט קומען כהנים דאווענען און אזוי ווייטער, קומט אויס. אז א בניית בית הכנסת צו בויען א בית מדרש אדער גרעסער מאכן א בית מדרש הייסט א צורך הרבים און מען מעג מפנה זיין קברים וואס זיי שטערן די פעולה. יעצט האמער אלע שיטות יעצט גיימער אפטייטשן אידיש יעדע זאך די שאלה איז למעשה וואס הייסט צורך הרבים אז מען דארף מאכן כבישים ארום דעם כביש ארום און ארום וואס הייסט צורך הרבים מען דארף דא מאכן בנינים דארף מען בויען ווער פארלירט צען מיליאן דאלער? לאז דאס פייפן, גיי קויף ווי ס'איז נישט דא קיין בית החיים. וואס הייסט יעצט צרכי רבים? צו קען זיין מ'איז שוין אריינגעפאלן מ'האט אינוועסטעט אזויפיל מיליאנען הייסט עס שוין צרכי רבים? בקיצור, ס'איז דא א ספר חוות בנימין סימן כ ה אות ה, ער זאגט אז א. ברייטע גאס, א ברייטע סיידוואק, א ברייטע סטריט, אלע זאכן וואס האט צו טון מיטן ציבור הייסט צרכי רבים. ער זאגט נאך מער, אפילו נוי ארץ ישראל הייסט אויך צרכי רבים. למעשה אבער זאגט ער אליינס אז דאס איז נישט א זאך וואס יעדער קען זיך פסק'ענען, דאס דארף מען האבן א רב וואס ער זאל דיר דאס זאגן. יעצט, דא שטייט צו פארלירן אסאך געלט, איז די שאלה איז צו דעמאלטס מעג מען. אויסגראבן צו נישט? וויפיל איז מען מחיוב צו פארלירן? יעצט דער רמ"א ברענגט אין יורה דעה סימן שס"ח סעיף א' דעם פסק פונעם תרומת הדשן פון סימן רפ"ד, דארט רעדט זיך אז דער מושל דער מעיאר פון די שטאט וויל זיינע פערד האלטן אין בית החיים און ס'קומט צו דעם זיי מאכן זיך אויס אויף די קברים מיט אלעם זאגט ער מ'איז נישט מחיוב אויסצוגעבן אסאך געלט מען זאל מונע זיין פונעם מושל אז ער זאל נישט אריינלאזן די פערד אין בית הקברות זאגט ער אזוי. אויב קהל האט אסאך געלט און זיי קענען מוחה זיין מיט אביסל געלט, זענען זיי מחיוב אביסל געלט אויסצוגעבן, אבער טאמער נישט, זענען זיי אפילו נישט מחיוב מוחה צו זיין. אזוי ברענגט דער תרומת הדשן סימן רפ"ד. יעצט לויט דעם איז מען געגאנגען און מען האט געמאכט פון חתם סופר זיין ציון האט מען אויסגעגעבן זיבן הונדערט און פופציג טויזנט דאלער אין ניינטין פיפטי פייוו און ניינטין פיפטי סיקס איז לויט דעם רמ"א וואס ברענגט דעם תרומת הדשן, שטעלט זיך א שאלה צו מ'האט עס געדארפט טון צו נישט, איז דער תירוץ איז מסתם וואלט מען עס יא געדארפט טון, ווייל מ'רעדט נישט א פערד זאל זיך אויסמאכן אויף א קבר, מ'האט געוואלט דעם חתם סופר אינגאנצן מפנה זיין. סאו לאמיר צוריק קומען דא צו אונז, ביי אונז רעדט מען נישט פון פערד זאלן זיך אויסמאכן, ס'זאל זיין א בזיון פארן מת, מ'רעדט מ'טוט אים אינגאנצן ארויסטראגן פון דארט. יעצט. אין שאלות ותשובות שיבת ציון, סימן סמך בית און סמך ג', רעדט ער ארום פון דעם תרומת הדשן, צו מען רעדט דארטן ער וויל וועגן א שר העיר, ער וויל דא מאכן א ראוד ס'זאל דורכהאקן דעם בית החיים, פסק'נט ער קלאר אין סימן סמך בית, צריכים להשתדל בזה להוציא הוצאות, מען דארף מוציא זיין הוצאות בכדי יכולתם אף שיכבד העול על הציבור, ואם יעלו הוצאות יותר מכדי יכולתם, אויב ס'וועט זיין מער וויפיל זיי קענען ערלויבן, ואי אפשר להסיר הדרך מעל הקברים, לעניית דעתי טוב לפנות אותן הקברים למקום המשתמר. דעמאלט זאל מען רוקן די קברים אויף א פלאץ ווי ס'איז משתמר. זעהט ער זיך א חילוק צו מ'וויל סתם מאכן א ביזי. א בזיון פארן בית החיים ווי צו האלטן פערד צו מען זאל ממש ארויס נעמען די קברים. דאס זאגט ער אין סימן סמך בית אין סימן סמך ג' זאגט ער אויף חיוב להוציא הוצאות מרובות או לפנות את הקברים, מען דארף אויסגעבן גרויס געלט אז מען זאל נישט לאזן מאכן דעם ראוד אדער מפנה זיין די קברים לא רק בשביל חשש מסילת דרך קביעה, נישט נאר ווייל ס'וועט אדורך גיין דארטן א דרך קביעה אלא גם בעבור השטח בית

במקום חשש ביזוי קברים על ידי הגוי, מען נישט מחויב אויסצוגעבן, אינטערעסאנט כלל ישראל האט פאר דעם יא אויסגעגעבן, דא זעמער אונז, אונז זעמער זייער א הייליג פאלק, נאר ער פסק'נט שיש לפנות הקברים כי אם במקרה המסוים הוי גם טעם נוסף להיתר, נאר טאמער ס'דא נאך א טעם להיתר, נראה פשוט יותר מביעתא בכותחא,

אז איך קען זי קען ער זי דאך אויך. נאכדעם איז דא א ענין פון נזק רבים וואס דאס האבן מיר נאכנישט גערעדט, ווייל אז מען מאכט א נזק מען רעדט מען פון מיליאנען דאלער. יעצט ס'איז דא א תשובה אין הייליגן חתם סופר אין חלק ו' אין סימן ל"ז און אויך אין אגרות משה אין יורה דעה חלק ג' סימן קנ"א רעדט מען דארטן צו פארקויפן א בית החיים אין לונדון, אז מען זאל מפנה זיין די קברים אויף ארץ ישראל, זאגט ער כי פינוי בית הקברות על ידי יהודים יהא תקלה שיטלו במקומות הרבה בתי עלמין ביד חזקה, אז איך האב ענק דאס שוין אמאל נאכגעזאגט, כ'האב נאר נישט געזאגט ס'איז פון ר' משה ווייל כ'האב נישט געדענקט ווער ס'זאגט עס, ער טענה'ט אז דו העסט אנהייבן דא צו פארקויפן קברים, איז טאקע מאכן אפאר טאלער נאמען די גוים אלע אידישע בית. החיים'ס וועלן ליקווידירן ווייל די אידן וואוינען דאך שוין נישט אין יוראפ, יעצט אז דו גייסט ליקווידירן אין ארץ ישראל זאל זיך דער גוי אויסלערנען אז מען מעג דאס טון אין חוץ לארץ אויכעט, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, און דער דוד שמידל מיטן פידל זאל זינגען א לידל זאגט הע הע ס'איז גויים ס'איז זיי מ'האט געטראפן דער קאפ ביי די פיס, קאם אן, אויב דו מעגסט דעם גוי אונטערברענגען א בית החיים מעג ער דיינס זיכער אונטערברענגען. עניוועי, וואס דאס האט צו טון מיט דוד שמידל מיטן לידל. איך האב איבערגעמאכט אמאל א בית החיים אין גראדן, איך האב געטראפן יסוד ושורש העבודה'ס ציון מיט שוועריקייטן, ס'איז נישט וויכטיג יעצט אריינצוגיין און מ'האט עס געטראפן, ס'איז דא מיט שטעקענעס קען מען זען ווי ס'איז דא קברים, איז דא א איד וואס ער האט געהייסן ר' שמעון אנשין ער פלעגט עס קענען מאכן מיט אזאלכע אייזענעס.

ביז הונדערט יאר זאל מען קיינעם נישט לייגן די ד' אמות. צו די הונדערט יאר איז אוועק געשטארבן ר' נחומ'קע וואס איז געווען דער רבי פונעם הייליגן חפץ חיים. דער חפץ חיים איז געווען א אינגל פון צוועלף יאר, איז געלאפן אמאל אינמיטן די נאכט ער גייט אויסלעשן א פייער אין בית מדרש, קומט ער אריין פרעגט אים ר' נחומ'קע וואס ביסטו געקומען א קליין אינגל אין אזא קעלט, זאגט ער כ'האב געזען ס'ברענט א פייער, זאגט ער אוי מיין קינד אז דו האסט געזען דא א פייער העסטו זיין א גרויסער צדיק. ווייל ווען איך לערן קבלה קומען אראפ מלאכים פון הימל זיי זאגן מיר אויס סודות התורה און דאס האסטו געזען. רבי נחומ'קע איז געווען א קדוש עליון דער רבי פונעם הייליגן חפץ חיים, אים האט מען געלייגט צום הונדערטסטן יאר איז ער אוועק האט מען אים געלייגט אין די ד' אמות און דאס אלעס האבן מיר אונז געזען דארטן מיט די שטעקענעס און אן די שטעקענעס מיט די אזעלכע די ווייפערס די אייזערנע על כל פנים האב איך עס געטראפן. קיצור און למעשה האבן מיר צוריק געבויעט צוויי מצבות אזוי ווי ער האט געלאזט צוואה מיין קאפ און מיין.

פאר דעם האט ער זיך אפגעלאזט פון מיר, ער האט געזען אז ווייסט מיט מיט מיר איז אביסל שווער צו האנדלען, איך האב אים דאס איך האב אים דאס דעמאלטס מסביר געווען, דוד שמידל זאל זינגען מיט א פידל, מיט מיר זאלסטו זיך אראפלאזן, איך בעט נישט ביי דיר קיין געלט, איך האב נישט מיט דיר גארנישט, און אין פעקט איך האלט דיך פאר א גרויסן לאו-לייף, ווייל איך האב שוין דעמאלטס געוויסט ער גראבט אויך. סא עניוועי, נאכדעם האט זיך געהאנדלט אז די אידן אין גראדנע האבן נישט געהאט א בית החיים, מ'האט זיי געלייגט צווישן גוים, דעמאלטס געווען דא א ישיבת בית דין, איז געזעסן דער נייער מאשקאוויטש דא פון נייטרא, און הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער, און א דריטער איך געדענק נישט ווער דאס איז געווען, און זיי האבן מיר גע'פסק'נט אזוי ווי מען דארף דאך באגראבן אידן, זאל איך לייגן אויפן בית החיים אכט פיס ערד, ממילא וועט זיין ד' אמות צווישן די אלטע און צווישן די נייע נפטרים, און אז ווייל מען גראבט דאך אראפ גראבט מען דאך אראפ אויכעט זעקס פיס, בקיצור ביי אכט פיס וועט זיין ד' אמות איבעראל.

אינדרויסן אריבער די בריק און מ'האט געלייגט די אידן ערגעץ אנדערש. אבער למעשה וואס איך וויל פון דעם ארויסברענגען איז, איך האב שוין דאמאלס געזען דוד שמידל ער האט איינעם קאלמאנאוויטש, עפעס א יונגער בחור, נאך געווען אפשר אפילו פאר די חתונה, ארומגעלאפן דארט אין אוקריינע און אין רוסלאנד, ס'גוט, עניוועי, סאו. דא וועלן מיר צוריק קומען דא צו אונזער שמועס, אז ר' משה מחדש די סברא, איך האב עס שוין אמאל נאכגעזאגט א צוויי דריי וואכן צוריק, כ'האב נאר נישט געדענקט אז ס'איז פון ר' משה, ר' משה מחדש די סברא, יעצט איך קוק נאך די ספרים און איך זאג דעם שיעור האב איך זעה איך, ער זאגט אז דו גייסט אויסלערנען דעם גוי מ'קען פארקויפן, גייען זיי טוהן די זעלבע. זיי גייען אלע אונזערע בתי חיים'ס פארקויפן און זיי וועלן נישט מאכן קיין חילוק אז אויף ארץ ישראל מעג מען יא ארויפטראגן און סתם אזוי נישט. יעצט איז דא אין לאנדאן געווען אן אלטער בית החיים, ס'זענען געלעגן דארטן אסאך, אפשר הונדערט יאר און מער, אידן, איז געגאנגען חנוך העניך פאדווא, דער טאטע פון אפרים, און ער האט געגעבן א בריוו אז מען מעג זיי מפנה זיין ווייל די קהילה האט געוואלט פארקויפן דעם לאנד פאר אסאך געלט. זענען אריין די זקנים און געזאגט רבי ביסט אינגאנצן געפאלן פון דיין זינען ווי מעגסטו געבן אזא בריוו ווייל די קהילה וויל. ער איז דאך אבער געווען איינגעשטעלט אין די קהילה, און וואס די קהילה האט געוואלט האט ער געמוזט אונטערשרייבן, האט ער געזאגט, זי וואלט מיך עניוועי נישט געפאלגט האב איך זיי עס געגעבן דעם היתר. וואס פאר א ליצנות איז דאס? ס'איז אנבעליוועבל. רבנים זענען פארקויפט פאר קהילות ארגער ווי אידן זענען געווען ביי פרעה פארקויפט פאר קנעכט. און דאס איז שוין דער אלטער נישט אפרים דאס איז נאך זיין טאטע, ווער ס'געדענקט די פרשה געדענקט. עניוועי. אין ספר שרידי אש חלק ב' סימן קוף כף היי קוף כף ז' און קוף למד א' רעדט ער אסאך מאל וועגן דעם ר' משה'ס זאך וואס ער האט מורא געהאט אז די גוים וועלן זעהן אז מען קען גראבן. און ער ברענגט אויך אז אין דייטשלאנד און אין פוילן איז געווען עטליכע בתי חיים'ס וואס מען האט פארקויפט און מען האט געטענה'ט אז די אידן טוען אויך די זעלבע זיי פארקויפן אין וועסטערן יוראפ. יעצט ווען ס'איז געווען דעמאלטס אין דעם גרויסע מלחמה אין. כביש שש וואס דער פון רוסלאנד האט געבויעט לאוויאוו, בקיצור האט מען געשריבן צעטלעך וכל הגולה תבער כמדורת אש להרעיש עולם מקצה עולם ועד סופו עד שתיסר חרפה זו ס'עט ברענען אין גאנצע גולה זעט אויס אין ארץ ישראל איז נישט דארט מעג מען גראבן אין גולה ביי אונז אין גלות עט ברענען א גרויסער פייער מ'זאל מרעיש עולם זיין פון איין עק וועלט ביזן צווייטן ביז מ'עט ענדיגן די יעצט ס'איז דא אין ארץ ישראל אסאך מאל שאלות מ'געט צוריק שטחים אזוי ווי מ'האט צוריק געגעבן גוש קטיף. דאס אינגעלע וואס איז נעבעך געהארגעט געווארן האט פארן פאר ער האט אויסגעהויכט די נשמה האט ער געזאגט זיין טאטן טאטע איך וויל ליגן אין גוש קטיף נאכדעם האט מען צוריק געגעבן גוש קטיף. שטעלט זיך א גאנצע שאלה וואס טוט מען דא מ'געט דאך עס צוריק פאר אראבער. איז דעמאלטס פסק'ענען די אלע אחרונים אז מ'מעג מטלטל זיין די מתים. פארוואס? אזוי ווי מ'האבן פריער געשמועסט, אלץ חשש ביזוי. ס'איז דא ילקוט יוסף פון דעם זון פון עובדיה יוסף, ער האט אויף הלכות אבילות סימן ל"ב סעיף ט', רעדט ער דארטן אז מ'מעג מפנה זיין די קברים,

יעצט האט אמעריקע שוין געזאגט אזוי און אמעריקע האט געזאגט זיי מוזן שלום מאכן מיט די אראבער און די אראבער די פאלעסטינער ווילן זיי נאכנישט איינערקענען סגייט זיין מ'עט אזא שטופ טאן אז די רבי האט גוט געוויינט סזאל נישט קאסטן קיין אידיש בלוט סוועט נישט קאסטן גארנישט סוועט זיך ליקווידירן פון זיך אליין אזוי ווי אונזער הייליגן רבינס בענקל סהאט זיך ליקווידירט פון זיך אליין סוועט נישט קאסטן קיין שום אידיש בלוט נישט דא איינער כולם סר יחדיו נישט דא איינער וואס ער ווייסט וואס די רבי האט געוואלט, און דער וואס ער ווייסט וויל אפילו נישט וויסן. די רוסן זענען צופאלן אן א קול, סאטמאר צופאלן אן א קול, די מדינה גייט אויך צופאלן אן א קול, וואטש ענד סי. יעצט ירושלים, צו זאל מען עס אינטערנעשענעלייזן צו נישט, מיר דארפן גיין אויף דעם בית החיים, מיר האט אן אראבער געוויזן, איך האב איבערגעפיקסט פאר צוויי יאר צוריק מיין זיידנס קבר, האט מיר אן אראבער געוויזן, אלעס וואס אונז גייען מיר טון איז מען גייט אריינשטעלן אין די ווענט, וואס זיי האבן געטון איז, זיי האבן געמאכט די בארג זאל נישט גיין שיף, זיי האבן עס אפגעשניטן גראד, און זיי האבן געמאכט א וואנט. זיי מאכן דאס זעלבע אין דעם אין די גרויסן בית החיים אין ירושלים אויכעט אזוי. בקיצור איז וואס גייען די אראבער טוהן? זיי גייען אריין לייגן חומר נפץ אריין בארן אין די וואנט, די וואנט עט א פלי טון, און ממילא דער קבר ארויף פאלן מיט א בזיון המת, זיי גייען דאס ליקווידירן, זיי זאגן ס'איז בית צו נעמען פון אונז האמיר עס אלעס צונעמען, און וועגן דעם איז זייער ביליג. צו מאכן און צו קויפן קרקע אויפן הר הזיתים, חוץ דארט מיט די פאר רעבעס דארט קאסט דרייסיג פערציג טויזענט דאלער, אדער ווי דער ביאנער רבי'ס וואס מען זעהט ממש די מקום המקדש, דארט קאסט טייער, אבער נארמאל קאסט פאר צוויי מענטשען זיבן אכט טויזענט דאלער קענסטו האבן צוויי קברים, דאס איז די ביליגסטע פלאץ וואס איז דא, נאר וואס דו ווייסט נישט וואס מארגען עט זיין לאזט איבער א בורדען פאר דיינע קינדער און פאר דיין משפחה. איך בין געגאנגען, כ'האב איבערגעפיקסט מיין זיידענס מצבה, איך בין געווען דארטן פיר וואכן, עס הייסט צוויי וואכן בין איך אויסער געווען, עס איז געווען פורים און שושן פורים, איך בין אביסל ארומגעפארן מאכן מקוואות, בודק זיין, צוויי וואכן האב איך געארבעט, פון די צוויי וואכן געווען צען טאג וואס איך בין געגאנגען, פון די צען טאג בין איך פיר טאג געכאפט שיער שטיינער אין קאפ, כ'האב מיך געמוזט אראפבייגן, און דער גוי, דער אראבער וואס האט באקומען געלט צו פיקסן די מצבה, האט מיך אפילו נישט פראטעקט. איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? ס'איז דא פונקט א סקול העכער דעם, און ס'איז דא א איד, א רייכער איד אין אמעריקע וואס האט אפגעקויפט די אינטערקאנטינענטל האטעל, און זיי פירן זיך דארטן באלעבאטיש, זיי האבן געלייגט ווידעא קעמערעס מיט שומרים, און זיי רייצן אן די אראבער. מילא האלט איך ס'עניוועי נישט קיין פלאץ, ס'איז דא דער גערער רבי, ער ליגט דארט, זיי האבן א קבר אויפן הר הזיתים, א פעמילי פלאט, און ער ליגט, רבי אברהם מרדכי ליגט אין חצר, פון די ישיבה. שפעטער ווען בית ישראל איז אוועק איז האט די גערער רבי געוואלט נעמען און אויפגראבן, ער האט געזאגט צען אינגעלייט זאלן זיך מקדש מטהר זיין ער האט געוואלט אויפגראבן דעם טאטן זיינעם און טראגן אויפן הר הזיתים לקבר אבותיו. בקיצור האבן אים די חסידים געזאגט רבי טוסט א נארישקייט אונז דארפן האבן דא אויך א בית החיים ווייל אונז קען מיר נישט וויסן וואס עס גייט געשען מיטן הר הזיתים און עס וועט פונקט זיין דעמאלטס א מלחמה מ'וועט נישט קענען גיין אזוי ווי עס איז געווען תש"ח.

וואטס א ביג דיעל אז אן אראבער געט א צי אויס א ביקס מען זעהט נישט און שיסט אפ איינעם? וואס איז די שיינקייט דערפון? עניוועי יעדער טוט וואס ער וויל אין די אנדערע פלעצער איז אויך איז אזוי אין ארץ ישראל איז אנדערש ווי דא וויבאלד די גאווערמענט פארקויפט די לענד און זיי מוזן געבן פאר יעדן אלטן א קבר אויך ס'איז א חלק פון די סאושעל סעקיוריטי איז בקיצור איז עט די ענד אוו די דעי קען מען נישט זאגן איך פארקויף איינעם יא איינעם נישט איז די בתי חיים זענען דארט אזוי צומישט. ס'איז דא מחללי שבתים א עקסטערע חלקה, נאכדעם איז דא די מינע מענטשן, די מינע, יעדער אפילו א מחלל שבת בפרהסיא מוז מען אים געבן א פלאץ, איז במילא איז אזוי, וואס מ'טוט איז מ'מאכט זיך א עקסטערע חלקה, יעצט איך האב געדארפט למשל, איך האב איך האב ענק זאגן ווי איך האב געקויפט, איך האב היינט נישט קיין מורא, איך האב שוין געסיינט קאנטראקט, ס'איז שוין אלעס, יעצט קענען זיך אלע שטעלן אויפן קאפ, כ'שטיי דא אין די גאס, ס'גייט דורך א אינגערמאן, איך רעד דא מיט א פרעמדן איד, הע.

געמאכט א נייע זאך אז איינער פארט אויף ארץ ישראל ער ווייסט נישט ער קויפט אפילו אויפן זיתים דו ווייסט ווער ס'גייט ליגן לעבן דיר? דו ווייסט גארנישט שטעל דיר פאר א מענטש איז אין חרם ווי וואס אין ערגעץ לאט מען נישט אריין האט מען גראד פארקויפט א פלאץ אן א פראבלעם עניוועי למעשה האב איך געזאגט יענעם אזוי איך האב געזוכט קודם לעבן ירושלים איז דא ארץ החיים, זייער ביליג דארט, קאסט פיר פינעף טויזענט דאלער פאר צוויי פלעצער, מען רעדט אויסערן טראגן, איז האב איך דארט געוואלט מאכן, האב איך יענעם געזאגט איך האב נישט אזוי גרויס חשק ווייל ס'איז נישט קיין קרקע בתולה, ס'איז פון די שטאט בית שמש וואס מ'האט געבויעט האט מען דארט געגאסן די ערד און מ'האט דארט אויפגעבויעט א ריזיגן בית החיים, לויטן רמ"א אין סימן שס"ד, טאמער מען גראבט נישט אריין א מת אין קרקע בתולה הייסט עס נישט אז מ'האט אים באגראבן אין דר'ערד, זיי דערציילן אז דער שמערדעטאלצער רבי. זייער שטארק געוואלט האבן קרקע בתולה, דערציילן זיי אז דארט ווען מ'האט אים באגראבן האט מען עפעס אנגעטאפט אינמיטן גראבן די ערד האט מען געטראפן א שטיין, האבן זיי געוויסט אז זיי האבן געטאטשט קרקע בתולה, איז איז זענען זיי געווען זייער פרייליך ווייל ס'איז געווען זיין רצון, למעשה צו נעמען א בית החיים און צו רוקן ערד איז נישט אזוי גלאטיג, לויטן רמ"א סימן שס"ד איז עס נישט קבורה באדמה, און די פוסקים ברענגען צו. דעם רמ"א לגבי מקוואות, אויב מען בויעט א מקווה אויף ערד וואס דאס איז שוין געווארן גערירט דא און דארט, הייסט עס שוין נישט קיין קבוע בקרקע. אבער דאס איז א שמועס פאר זיך. יעצט בין איך געגאנגען, איך האב געטראפן אין צפת, לעבן ר' מאיר בעל יסורים, האב איך געטראפן א זעהר א פיין פלאץ. בקיצור, וואס דארטן וויל איך, איך מיין איך טוה יעצט, זיי האבן מיר שוין געגעבן אן ערלויבעניש, איך רוף דאס, אַן אָרטאָדאָקסישע פּלאַץ. ס'איז אַרומגענומען ד' אמות אַרום און אַרום, קען מען נישט צוקומען, נישט מיט אַ געיט, נאָר ס'איז דאָ אַ פּלאַץ. איז במילא האָב איך גאָרנישט מיט די אַלע וואָס זיי ליגן דאָרטן, איך קען נישט די מענטשן, דעם אַר"י הקדוש קען איך, ער ליגט סמוך ונראה די אַלע אַנדערע, דער דיין פון אַנטווערפּן, זיין ברודער, דער גרויסער עושר ווייס, האָט אויך געקויפט דאָרט אַ ריזיק פּלאַץ, ס'האָט אויך ד' אמות אַרום און אַרום פון בית החיים. און ער פארקויפט פאר זיין קהילה אין מאנטשעסטער, און נאכדעם איז דא דער רבי הייסט דער טויטער רבי דער פון לאס אנדזשעלעס, זיינע קינדער האבן אויך דארט געקויפט א ריזיג פלאץ הונדערט חלקים, און אזוי האב איך אויך געמאכט הונדערט חלקים נאר פאר גאר היימישע, דארט קומען נישט אריין נאר גאר היימישע מענטשן וואס די פרויען זענען געגאנגען אפגעשוירן, זיי האבן אפגעהיטן הלכות נידה, זענען געגאנגען אין מקווה די פרויען, און די מענער זענען אידן אז זיי. נישט געווען קיין פעדעפיילס קיין חזירים ווייל איך ברויך נישט קיין שווארצע פעינטל צו פעינטן די מצבה איך דארף מיך נישט זארגן אז זיי וועלן אונטער דר'ערד טאטשן האב איך געמאכט אזא זאך יעצט איך האב אינגאנצן באקומען פופציג פלעצער ווייל איך איך בין דאך נישט דער גרויסער מיליאנער אז איך קען אראפלייגן אזויפיל געלט איז וועם ווער ס'איז אינטערעסירט אדער מ'ווארפט אים ארויס פון א קהילה פאר א גוד פורפעס נישט ווייל ער איז א פעדעפייל אדער ער וויל סתם ליגן אין ארץ ישראל. און ער וויל נישט ליגן ווי ס'איז ירושלים, ס'איז פול מיט פאליטיקס, מארגן וועט מען עס צוריק געבן, מארגן אהער מארגן אהין, אפילו אין די הר המנוחות איז עס געהערט פאר א גוי פריוואט, דער גוי האט שוין געזאגט אז ווען ער ווען ער וועט זיין גענוג שטארק ווארפט ער ארויס אלע קברים, מ'וועט קומען מיט א בולדאוזער עס אלע ארויסנעמען, חוץ איינס נישט ר' עמרם בלוי ווייל זיינע קינדער האבן געקויפט ביי אים ליגעל דעם פלאץ ווי מען האט אים באגראבן, אבער עווענטשעלי גייט זיך דאס אלעס איבערדרייען, דער בית החיים אין צפת איז א הקדש פון פיר הונדערט יאר אלט. און במילא גייט מען דאס קיינמאל נישט, איט דאזענט לוק לייק מען האלט עס ביי נומער דרײַ, סאו ווער ס'איז אינטערעסירט צו קויפן קען מיך קאנטעקטן, קען קויפן פאר זיך, פאר זיין ווייב, פאר אפאר קינדער, ס'איז נאר דא פֿופֿציק, נאכדעם ווען דאס גייט ווערן פארקויפט וועט מען דארפן זוכן אן אנדער פלאץ ווי מען זאל קענען מאכן אויכעט אויפן זעלבן אופן ווי מען נעמט נאר ווי מען זאגט גאר היימישע מענטשן, מען נעמט נאר אינגעלייט מיט אידן וואס מען ווייסט. זענען געווען ערליך א גאנץ לעבן, נישט זענען געווען טראמבעניקעס און ראן אראונדערס, נאר זיי האבן איין חסרון, דאס דארפן זיי וויסן, נחום ראזנבערג גייט דארטן ליגן, צו ס'געפעלט דיר צו נישט, אבער ס'געפעלט דיר נישט קויף נישט, יעצט קאלטס אפ יעצט די וואס זיי פירן דעם הקדש, אה נחום ראזנבערג, פאר כ'האב עס געקויפט, פאר כ'האב גערעדט מיט זיי, האב איך זיי געזאגט מיין היסטארי, דער רב האט מיך אויסגעטשעקט, א וואך נאכדעם זאגט ער מיר אתה על ידי, דו'סט ליגן לעבן מיר, כ'האב נישט געוויסט ס'נאך דא היינט אזא צדיק אין די וועלט. סא עטס קענטס טוהן וואס עטס ווילטס נאר עטס גייטס ענק אויסלערנען אז עטס זענטס נישט בעל הבית נישט אינדערהיים און נישט ביי יענעם נאר ווער ס'איז אינטערעסירט קען מיך קאנטעקטן ווייל איינמאל ס'וועט זיין פארקויפט צו גיין אין ארץ ישראל ליגן איז זייער שווער יעצט למשל אין בני ברק קענסטו יא ליגן דארטן די אלע אין בית החיים זענען אלע שומרי תורה ומצוות נאר וואס דארט קאסט פופציג טויזענט דאלער א פלאץ און טאמער האסטו נאך געלט נעמט מען זעכציג און זיבעציג דאס איז איין פלאץ און נאכדעם נאך א זאך. זיי מאכן זייער א נאנטן, ס'איז אזוי א א קבר דארף זיין ווייט איינס פון אנדערן אדער ג' טפחים אדער זעקס טפחים, איז למעשה זיי מאכן זייער מצומצם'דיג ווייל זיי טענה'ן וויבאלד ס'איז דא א שטיינערנע וואנט היינט בויעט מען דאך א בריק וואל איז במילא פעלט נישט אויס אז ס'זאל זיין אזוי ווייט און ביי יעדע שורה קענען זיי אריינשטופן נאך צוויי דריי קברים און דאס איז נאך פופציג זעכציג זיבעציג טויזנט דאלער איטש איז במילא איז דאס אסאך געלט.

צו ווי טוב איך האט עס זונטאג מאנטאג וואס ער אליין גראבט טויטע. יעצט אין ספר שרידי אש, דאס איז יעקב יחיאל וויינבערג חלק ב', סימן ק', עמוד תרי"ז, פרעגט מען אים אן וועגן מפנה זיין קברים אין יוראפ, וועגן א חשש אז אפשר וועט מען דארט אויפגראבן און ס'האט צוטון מיט בזיון המת. שרייבט ער אזוי. אונז זעמיר יעדע צייט ווען ס'קומט א שאלה וועגן פינוי עצמות פאר גדולי המורים טוען זיי עקסטערע דן זיין בכובד ראש בדבר הלכה און ס'איז זייער שווער ביז זיי געבן ארויס א פסק נאכדעם ווען זיי מברר'ן אין אלע צדדים פון אלע הלכה די פראוס און קאנס. ענטפערן זיי אויך נישט קלאר, נאר זיי ציען זיך צוזאמען זיי זאגן, די אלע יארן האבן זיך מענטשן מורא'דיג מונע געווען פון צו טון אזאלעכע זאכן, און מען ענטפערט עס בשפה רפה, ווייל סוף כל סוף ס'איז זייער נישט איינגענעם, קודם אזוי ווי כ'האב שוין געשמועסט, די גוים זיך אויסלערנען אז מען קען מפנה זיין, און נאכדעם ווען מען עפענט א קבר וואס מען טרעפט דארטן איז זייער זייער נישט אינטערעסאנט, איך בין שוין געווען ווען מען האט געעפנט אסאך קברים. ס'איז אנבעליוועבל די ניוול המת. יעצט איז דא מיינע קאזינס די ראזענבערגס, די עיקר ר' מענדי, און זיי האבן חסד של אמת. יעצט ביי חסד של אמת מאכט זיך זייער אסאך מאל אז מ'מוז אויפגראבן טויטע. מ'מוז אויפגראבן טויטע וועגן דעם ווייל ס'פארשטייט זיך אליינס אז אמאל איז דא א מענטש וואס מ'האט אים געהארגעט און מ'דארף האבן די ען עי, מ'דארף האבן אנדערע מער, די גאווערמענט וויל מער אריינקוקן דערין, סאו. זיי האבן שוין אויפגעגראבן אסאך מאל טויטע, אבער דאס איז ווען די רעגירונג הייסט האט מען נישט קיין ברירה. און נאכדעם איז דא אין ארץ ישראל יעצט געוען א פאל, מען האט דא געמאכט אויף איינעם א לייף אינשורענס און מען האט אים געגעבן סם המוות און בקיצור ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, ווען די גאווערמענט האט זיך פארוואוסט וואס דא גייט פאר האט מען אים אויפגעגראבן אין ארץ ישראל, איך בין געוען דארט אין א בית החיים עס איז געשטאנען די ארץ ישראל'דיגע רעגירונג וואטשן דארטן, מען האט אים אויפגעגראבן. און מען האט אים ארויסגענומען פאר בדיקות, אזוי ווי איך האב שוין געזאגט אין אנפאנג שיעור, מען קען זייער אסאך זאכן געוואויר ווערן, מען האט געטראפן פון אלעקסאנדער מוקדון, ער האט געהייסן ביי די גוים אלעקסענדער די גרעיט, ער האט איינגענומען די גאנצע וועלט, און ער איז געווען דרײַ און דרײַסיק יאר ווען ער איז אוועק, האט מען נישט פארשטאנען ווי קען דאס זיין דרײַ און דרײַסיק יאר, וואס האט ער געהאט א הארץ אטאקע, ער איז דאך געווען א שטארקער מענטש, דאס איז געוואויר געווארן אז מען האט אים פארסמט. און די זעלבע איז דא אויף יאסער עראפאט, א גאנצע זאך צו מ'האט די ישראלים האבן אים פארסמט צו נישט. כ'האב געליינט אמאל א ביכל ווי די רוסן פלעגן ארום פארן אז זיי האבן געוואלט איינער וואס האט זיי אנגעטון צרות, למשל אין די פרייע וועלט פלעגן זיי גיין מיט א שירעם, און זיי האבן יענעם אריין געשטאכן בטעות אין פיס אריין, און דערווייל דאס איז געווען סם המוות וואס דאס האט נאכדעם ביז אפאר טעג האט עס אים געהארגעט. איז די אלע זאכן קען מען געוואויר ווערן נאכדעם ווען מ'מאכט DNA. ס'אינטערעסאנט כ'האב ענק פריער געזאגט א מעשה פון די גמרא אין מסכת בבא בתרא אז מ'טאר נישט ארויסגראבן א טויטן, וויל איך ענק פארציילן א מעשה אז אין ספר חסידים ווערט געברענגט אז ס'געווען אמאל א מענטש וואס ער האט געהאט א גבאי און מיט אים מיטגעפארן אויף חוץ לארץ מסחרים איבעראל און דער סוף איז געווען אז מ'האט אים ער איז געשטארבן אונטערוועגנס איז דער בעלעבאס זיינער געשטארבן. ער איז צוריקגעקומען פון ארץ ישראל האט ער געשריגן אז דאס איז געווען מיין טאטע, ממילא אז ס'איז געווען מיין טאטע בין איך א שותף, און די יורשים האבן זיך נישט געלאזט, מ'האט זיך ארום געריסן, און דער סוף איז געבליבן אז מ'האט גע'פסק'נט אז מ'וועט אויפגראבן דעם קבר מ'וועט נעמען א טראפ בלוט פון יעדן מענטש וואס ער לעבט, און אפילו יענער איז שוין געווען די עצמות די ביינער, איז יענעמס ביינער האבן נישט איינגעזאפט דעם מענטש וואס איז מיט אים מיטגעפארן ווייל ער איז נישט געווען א קינד, און די אנדערע טראפן בלוט פון זיינע עכטע קינדער האט זיינע ביינער יא איינגעזאפט. דאס איז צו ווייזן די נאנטקייט פון משפחות. כ'מיין, ס'איז דאך א נארמאלע זאך אזוי. ווען איינער קומט אריין פרעגט מען די ערשטע זאך, יו העוו עני פעמילי היסטערי? די מינוט מ'האט פעמילי היסטערי ווייסט מען, איט ראנס אין פעמילי. עניוועי, יעצט לאמיר צוריקקומען אביסל. ס'דא אמאל וואס מ'נעמט ארויס א גרויסן צדיק, ס'געווען א איד ער האט געהייסן ר' מרדכי באנעט, ער איז געווען די רב אויף גאנץ אונגערן, ער איז דער הויפט רב, דער חתם סופר איז געגאנגען נעמען הוראה ביי ר' מרדכי באנעט און ער האט גענומען פופציג איך ווייס דאללער צו וויפיל אז ער זאל געבן דאס צעטל חתם סופר האט נישט געהאט האט ער אים געגעבן פינף, דער ר' מרדכי באנעט פלעגט אים אלץ שיקן א בריוו שיק מיר די איבריגע געלט, ס'האט אנגעהאלטן א לאנגע צייט און ענדליך דער חתם סופר האט עס אים באצאלט. איינמאל האט זיך געטראפן ר' מרדכי באנעט מיט דער חתם סופר, זאגט ר' מרדכי באנעט פארן חתם סופר עסט דיך ווינדערן פארוואס כ'האב דיך אזוי פיל געדריקט אז זאלסט געבן דאס געלט, האט ער געזאגט ווייל דו ביסט געווען פון די איינציגע וואס האבן זיך פארהערט און זיי האבן אלעס געקענט, כ'האב דיר געגעבן א ריכטיג צעטל, אנדערע געב איך אביסל אמאל, קען נאך נישט אזוי אבער ער וועט נאך קענען, געב איך א געפאנפעט צעטל, דיר האב איך געגעבן א אמת צעטל פאר וואס געוואלט זאלסט מיר באצאלן. יעצט, ר' מרדכי באנעט איז געשטארבן אין. א שטאט, עפעס א דערפל, און אין דעם דערפל ווי ער איז געשטארבן האט מען אים גראד מקבר געווען. ס'איז דא א מעשה פון רבי שיעלע בעלזער איז אויך געשטארבן אויף די באן, ער איז געווען זייער קראנק און איז געפארן אויף וויען און ער איז געשטארבן אויף די באן אויפן וועג צוריק האט מען אים אנגעטון געהעריג מיט די קליידער און מ'האט אים געזעצט אזוי כאילו ער שלאפט ווייל עס איז נישט געווען קיין אנדערע וועג דעמאלטס צו טראגן מענטשן פון וויען אויף בעלז איז געווען זייער א ווייטער מהלך כפנים איז גראדע ס'דא דא א איד וואס הייסט מיקי וויינבערגער ער איז געווען דער פירער דא פון דער בית יעקב ער וואוינט אין די פראדזשעקטס ער האט ארויס געגעבן א ספר שרייבט ער דארט פאר רבי שיעלע בעלזער איז געפארן אויף ווין איז יעדער זיך געקומען געזעגענען מיט יעדער געקומען געזעגענען מיטן רעבן מען זאל אים ווינטשן אים א רפואה שלימה זאגט ער זיין טאטע איז געווען א קאזין מיטן בעלזער רב האט אים בעלזער רב געזאגט קום צוריק ווען יעדער העט אהיים גיין צוריק געקומען האט ער אים געזאגט אזוי געב מיר די האנט אז דאס קינד וואס וועט ביי דיר געבוירן ווערן עט עסט א נאמען געבן שיע נאך מיר. שוין, בקיצור, און דער רבי שיעלע בעלזער איז געפארן אויף די באן אויף ווין. דער איד האט פארציילט די מעשה צווישן און ס'איז צוגעקומען צו ר' ישכר דוב. האט ר' ישכר דוב געזאגט, אוי א שאד האסט מיר נישט געזאגט, ווען דו זאגסט מיר אזא זאך וואלט איך דאך נישט געלאזט דעם טאטן פארן זיך סתם מטריח זיין. כפנים, עס איז דא מענטשן צדיקים וואס זענען געשטארבן אונטערוועגנס, יעצט ר' מרדכי באנעט איז געשטארבן אין עפעס א דארף, נו, ווער האט דען געוויסט ר' מרדכי באנעט האט מען אים באגראבן, דער גבאי האט געשריגן ס'איז ר' מרדכי באנעט, דו קענסט שרייען ר' מרדכי באנעט, אבער ווער וואו האט מען אים באגראבן? אזוי די אזוי ווי די הלכה איז. נאך אפאר טעג איז ער געקומען אין חלום צום הייליגן חתם סופר זיין תלמיד, און געבן מורא ווארט, און ער האט געזאגט נעם מיך ארויס פון דא און טראג מיך אויף ניקלשבורג. דארט ליגט ר' מרדכי באנעט אין ניקלשבורג, ניקלשבורג איז געווען די הויפט שטאט, ס'איז געווען דעמאלטס אזוי ווי ניו יארק, ס'איז געווען די מאוסט סאפיסטיקעיטעד שטאט פון די גאנצע געגנט, עניוועי, אין ניקלשבורג איז היינט דארט דא נאך א קוואל ווי ר' מרדכי באנעט האט גענוצט, און ס'איז נאך דא נאך א קוואל, די זעלבע קוואל זאגט מען אז האבן עס נאך גענוצט פריעריגערערע אויך, על כל פנים איז האט ער געזאגט נעם מיך ארויס פון דא, נעם מיך ארויס, און חתם סופר זאגט מ'טאר דאך נישט מפנה זיין א נפטר. איז האט ער אים דערציילט א מעשה אזוי, ער איז געווען א חתן מיט א מיידל א כלה, מען האט געמוזט אפלאזן דעם שידוך ווייל ס'איז געווען די גרעניצן מ'האט געמאכט מען קען נישט מער אריבער גיין די גרעניצן און האט געמוזט אפלאזן דעם שידוך, דאס מיידל האט עס נישט געקענט אויסהאלטן, זי האט געהאט א שידוך אזא גרויסן צדיק און מען האט עס אפגעלאזט, איז בקיצור האט ער האט זי באקומען פון דעם א הארץ אטאק און געשטארבן, זי האט קיינמאל פאר ר' מרדכי באנעט נישט מוחל געווען. אגב ס'איז נישט געווען קיין אנדערע ברירה, וויזשניצער רבי דער ישועות משה איז אויך שוין געווען א חתן פאר די קריג, דאס איז געווען לפי מזלו, און די צווייטע האט ער באקומען לפי מעשיו, מ'האט נישט געקענט אויך האט מען געמוזט אפלאזן דעם שידוך ווייל ס'האט זיך געמאכט דעמאלטס די גרעניצן פראבלעמען, עניוועי. איז דער ר' מרדכי באנעט האט געהאט אויף זיך א גרויסן עונש ווען ער איז געקומען אויף יענע וועלט אז כאילו ער האט געהארגעט א אידישע טאכטער, איי ס'איז געווען א שוגג צו אן אונס, אבער ביי אזא גרויסן צדיק מיינט דאך יעדע זאך עפעס. איז מען געגאנגען און מען האט גע'פסק'נט אז ער וועט שטארבן אונטערוועגנס און ער וועט ליגן זיבן טאג לעבן איר, און מיט דעם וועט זי זיין בארואיגט, מיט דעם וועט זי זיך בארואיגן אז דער גרויסער צדיק איז געלעגן לעבן איר. יעצט די מעשה ווערט געברענגט אין חתם סופר אין די תשובות אין חלק ו', און דער חתם סופר זאגט אז מען וויל גיין אויף א ציון זאל מען גיין צו ר' מרדכי באנעט, ווער ס'איז אינטערעסירט וואו ער ליגט, ער ליגט אין ניקלשבורג, דארט איז אויך דא דער גרויסער רבי ר' שמעלקע, דער ניקלשבורגער רב. ס'איז געווען א מאדערענע שטאט ניקלשבורג, אבער ס'איז געווען אזוי ווי ניו יארק א מעטראפאליס, דער הייליגער רבי ר' מיילעך איז ברוגז געווען אז ער איז רבי שמעלקע געווארן דארטן רב, ער האט אמאל געזאגט א דרשה האט ער געזאגט אזוי, צו פערד דארף מען נעמען א פערד דאקטער און צו און צו ערליכע אידן דארף מען נעמען א א גוטן דאקטער, האט ער געזאגט דער רבי מיין הייליגער רבי ר' שמעלקע פון ניקלשבורג איז אזא ער קען אויסהיילן נשמות פון די הייליגסטע מענטשן קומט ער דא צו פערד דא דארף מען האבן א פערד דאקטער. עניוועי, איז דארטן אין דעם זעלבן בית החיים ליגט דער רבי ר' שמעלקע אין ניקלשבורג און ס'ליגט ר' מרדכי באנעט, שרייבט דער חתם סופר ווער ס'דארף א ישועה זאל דארט גיין, ווייל ער האט געוויסט וואס דארט איז געווען. קיצור, האט ער געבעטן זאל אים אריבעררוקן. נאך זיבן טאג איז ער אים געקומען אין חלום האט אים געבעטן רוק מיך אריבער. און אזוי געווען, מ'האט אים אויפגעגראבן, מ'האט אים אריבערגערוקט דארטן ווי ער ליגט יעצט אין ניקלשבורג. יעצט איז נישט געגאנגען אזוי גלאטיג, ס'איז אויך דא אין די תשובות גאנצעטע סברות צו מ'מעג אים אריבעררוקן וועגן א חלום צו מ'טאר אים נישט אריבעררוקן וועגן א חלום, סאו ערליכע אידן און גרויסע רבנים האבן זיך קיינמאל נישט געטרויעט צו רוקן טויטע. שוין, דאס לייג איך ארויף יעצט, כאטשיג דאס האט נישט מיטן שיעור פון די וואך, ווייל איך וויל, דער עולם איז זייער צו צוקאכט, עס טוט זיך, מען שלאגט זיך, איינער שלאגט זיך פאר דוד שמידל ער זאל ווייטער קענען גראבן, דער אנדערע שלאגט זיך אז. יעדער זאל קענען גראבן. דער עולם קאכט קאכט קאכט. האב איך געהאלטן אז ס'איז כדאי צו געבן אזא שיעור כללי וואס דאס איז בכלל חיטוטי שכבי און וואס דאס איז גראבן טויטע. און אין די גמרא שטייט בעוון חיים מתים נחטטים. ס'איז בעיסיקלי איז עס אונזער עבירה. ס'איז דאבעלט אונזער עבירה. קודם דאס אז דו האסט א כח צו גיין יענעם אויסגראבן. און דו ווערסט נישט געלעמט און דער'הרג'עט, דאס איז ווייל אונז האמיר געזינדיגט. נאר קוק וואס דער אייבערשטער טוט, ער נעמט נישט א גוי זאל ארויסרוקן די טויטע, ער נעמט היימישע אידן, דוד שמידל און משה שטערנבוך וכת דיליה. ס'איז א גרויסער אומגליק אז דער אייבערשטער וויל אונז שוין געבן אביסל א דירה דארטן אין בית שמש, געבט ער עס אונז דורך אזאלכע גרויסע געוואלדיגע נסיונות מיט אזאלכע שווערע זאכן וואס על פי תורה איז עס נישט מותר, דאס איז נאר ווייל ס'איז בעוון חיים מתים נחטטים, און יעדער דארף זיך אנהייבן צו בארעכענען, ס'איז נישט סתם אזוי, דער איז א ריזן פאר איט. שוין, יעצט זייטס אלע געזונט און האטס א גוטן טאג, און גייטס ענק נישט שלאגן פאר דוד שמידל'ס ארגענעזעישן, ווייל דעמאלטס איז די פשט אז משה שטערנבוכ'ס ארגענעזעישן וועט מאכן געלט, גייטס ענק נישט שלאגן פאר משה שטערנבוך ווייל דעמאלטס וועט דוד שמידל מאכן געלט. דארף זיך שלאגן פארן אמת, אונז ווילן נאר מ'זאל אויפהערן צו גראבן די טויטע, עס קאסט פינף מיליאן דאלער, צען מיליאן דאלער, א כפרה דערויף, האסט אריינגעביסן דערין, באצאל, חוץ פון דעם דוד שמידל האט דאך געמאכט גענוג געלט אלע יארן, אונז דארף מיר זיך אויסלערן איין זאך, צו איך געווין די מלחמה צו איך פארליר עס, איך דארף וויסן דעם מציאות, דעם פאקט, און אז דו וועסט וויסן דעם פאקט, וועסטו גוט פארן. יעצט איך וויל נאר אויסלאזן מיט א זאך וואס איך זאג אייביג. ליידער בעוונותינו הרבים, אזוי ווי מען האט מיר זיך דאך געשלאגן טאג און נאכט, מען האט נישט אריין געלייגט אין די קינדער כוחות און חינוך, נאר אריין געלייגט יעדער איז א ימח שמו און איינער איז ימח שמו וזכרו, איז דאס אלעס וואס אונז האמיר געטוהן, געשלאגן זיך כסדר, און נישט פאר אידישקייט, דאס וואלט זיך געשלאגן פאר אידישקייט דאס איז איין זאך, זיך געשלאגן, די רעבעצן מיטן סיגוטער, די בני יואל מיט די בני זלפה. יעצט די סוף זאג איך ענק, אהרן האט א שנאה קעגן דעם דברי יואל, די גאנצע משפחה סיגוט, ער האט געוואלט מען זאל אים מקרב זיין און מען האט אים נישט מקרב געווען ווייל דער רבי איז געווען צו אן ערנסטער מענטש ער האט גע'אישו'ט סטעיטמענטס אינדערהיים אויפן סיגוטער אז ס'איז געווען א נחת, ס'איז דא אויף טעיפס די אלע זאכן, בקיצור. זיי האבן אן אין אויף דעם דברי יואל, איך האב ענק געזאגט מען וועט נאך נעמען דעם דברי יואל מען וועט אים נאך אויך ארויסגראבן, מען מעג דאך, ס'איז נאר דא שיטות אין ארעא דרבנן, ס'איז דא אנדערע זאכן, אהרן וועט זאגן מיין טאטע זאל ליגן לעבן דברי יואל, נע ער וועט אים ארויסגראבן פון דארטן און ער וועט זיך אריינלייגן דארט, וואטש ענד סי, אה טאמער הייבן מיר אונז אן מיט די היתרים אז מען מעג גראבן טויטע גייען מיר אויפגראבן אלע טויטע, יו וויל סי, וואטש ענד סי. דאס איז א גרויסער אומגליק, ווייל דער איז סערטען ליינס דעט יו דאונט קראס די בארדער, אפילו ביי די גרעניצן איז געווען אייביג א נפטר האט מען נישט געעפנט כבוד המת, מען האט נישט געוואלט דורכשטעכן די ראש הבריונים, מען האט נישט געוואלט געוואלט דורכשטעכן רבי יוחנן בן זכאי ער איז א טויטער, עס האט געהייסן ער איז טויט ער איז נישט געווען טויט, יו העוו טו וואטש אוט, ס'איז געווען אמאל ביי די בני יואל איז געווען איינער א נייפל. האט מען אים געהאלטן אין פרידזשידער צוויי דריי טאג, אונז האמיר נישט געהאט קיין בארדערליינס פאר ניפטר שמיפטער פיפטער אבי געזונט האט יענער געזאגט, איז געגאנגען עזריאל גליק און ער האט געזאגט פאר די חברה קדישא אויב מען באגראבט נישט דעם ניפטער, דעמאלטס איז נאכנישט געווען צוויי בית החיים'ס, ער האט געזאגט אויב מען באגראבט נישט דעם ניפטער, עטס ווייסט וואס ער גייט טוהן? אין לכה דודי אין שול קומט ער אריין טאנצן מיט דעם נייפל.

רבותי, מען האט זיך אויסגעלערנט מען דארף שלאגן, מען דארף פאר קיינעם נישט האבן דרך ארץ, די יוגנט ווייסט נישט ווער אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל איז געווען, און ממילא איז דער גאנצער בית החיים אין דזשעפערדי. דאס וואס מען גראבט יעצט דארטן טויטע, מארגן גייט הערשל קלאר קומען רעדן אויפן דברי יואל אויך. אז דער האט ארויסגעגראבן דעם ברך משה, כ'וויל אייך עפעס פרעגן, א איד וואס האט געגעסן פון קרבן פסח האט ווייניגער קרעדענטשעלס ווי אונזער רבי? פאר יענעם האט מען נישט מורא און פארן רבי'ן וועט מען יא האבן מורא? יא, מ'האמער זיך גוט אויסגעבעט. רבותי איטס טיים טו טשעינדזש פאליסי מען זאל אריין נעמען אין אלע ישיבות און אין אלע תלמוד תורה'ס מענטשן וואס זאלן לערנען בין אדם לחבירו. זעהר זעהר וויכטיג. א שיעור אין ויואל משה יעדן טאג אבער א שיעור בין אדם לחבירו. ס'איז דא ספרים פון חפץ חיים ס'פעלט נישט קיין ספרים. ליטווישע בעלי מוסר האבן שטארק געארבעט בין אדם לחבירו.